א גוטן ערב שבת קודש פרשת חיי שרה, ס'איז אויך שבת מברכין כסלו, און רבותי ס'איז דא א צייט ווען מ'זאגט מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, יעצט דער שבת, ס'הייסט יעצט די שבת וואס ס'קומט גייט אויך האבן אפאר מה נשתנות, די ערשטע זאך איז אז דער גאווערנער האט געזאגט אז טענקסגיווינג טאר מען נישט זינגען ווייל דורכן קול גייט אריבער די באצילן פון איינעם צום צווייטן. איז במילא טאר מען נישט זינגען שבת נישט לכה דודי, און מען טאר נישט זינגען קל אדון, און אוודאי ביים טיש טאר מען נישט זינגען די אלע זמירות פון שבת, דאס פארשטייט זיך. די צווייטע זאך איז, און די צווייטע זאך איז, כ'האב ענק דאס שוין געזאגט פאראיאר ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די מגיפה, אז מען טאר נישט וואוינען מיטן ווייב ווייל די סעקשועל טרענסמיטינג איז איינע פון די ארגסטע טרענסמישאנס וואס איז דא, איז במילא זאל יעדער איינער זיך ריפרעינען פון תשמיש המיטה, אונז זעמער אזוי ווי ביי נוח אין די תיבה. און ווער ווייסט ער קען נאך קומען באקוקן אויך, אונז זעמער היינט אזוי ווי נוח אין די תיבה, ס'איז געווען א גאנץ יאר איז געווען יום כיפור, ס'איז געווען א יאר פון די שנות החמה, און ס'איז געווען אסור בתשמיש המיטה, עניוועי רבותי גייטס זינדיגטס ווייטער אביסל, לאכטס פון אלעם. איך זאג אייביג מ'זאל ארויסקומען מ'זאל נישט קיין מורא האבן, אז יעדער מורא פאר די מעדזשיק ווארד, דאס הייסט עס נאר שיט, ניין שידוכים, דא האט ער דא דער גרויסער מגיד שיעור, ער איז א מלמד אויך,

זייער אסאך מיידלעך וואס זיי קאלן אפ, און ס'איז דא אסאך בחורים וואס זיי קאלן אפ אז מ'האט זיי מאלעסטעט און זענען ממש זיי ווילן זיך נעמען דאס לעבן, כ'האב שוין געטרייט אזויפיל מיט זיי, ס'גייט גאנץ גוט אבער ס'גייט שווער, ס'איז דאך אמאל געווען הריגות יעדער האט זיך געהארגעט, היינט איז עס נישט דא ווייל מ'געט העלפ, האב איך דא געטראפן א פילם פון א מיידל וואס מ'האט זי גערעיפט און שי וואס ווערי אפסעט און זי האט געזאגט נישט נאר ס'האט מיך נישט געווייגערט,

אבער דארף מען פון דעם זיך אפלערנען א אפאר מוסר השכל, איך האלט אין איין זאגן פאר די מענטשן, יו נאט שור אז מ'וועט נישט קידנעפן דיין טאכטער, דרייען זיך דא אזויפיל מיידלעך אין די גאס, נאובאדי ריעלי גיווס א פלייאינג הוט אבאוט עניבאדי היער. איז במילא מ'דארף אנהייבן אויסצולערנען די קינדער אז איינער וויל דיך רופן אין א קאר, איינער וויל מיט דיר רעדן, איינער וויל זיך אריינשטופן לעבן דיר, איינער סטראשעט דיך קום דארט ווען נישט וועל איך דיך הרג'ענען, יו העוו טו סטארט טיטשינג יור טשילדערן אונז וואוינמער אין א דזשאנגל. צווייטע זאך זאלסטו הערן צום סוף זאגט די פרוי רעסטיטושן פאר אזאלכע צרות קען מען נישט געבן ס'איז נישט מעגליך אבער אויף אזויפיל מיט דעם וועט ער פלאצן אז דו זאלסט כאטש זיין העפי און דארפסט אנהייבן א נארמאל לעבן און יו דידנט געט קעריד עוועי און דאס וויל איך בעטן די אלע חברה וואס מ'האט מאלעסטעד

מאטש אין מיי לייף עני דיפרענט פראם האו איט איז נאו. שוין, דער עולם לעבט א חזר'ישן טאג, איך האב ענק אייביג געבעטן, דער אייבערשטער טוט ענק נישט מוחל זיין דאס וואס מען טשעפעט מיט קינדער, און מען איז געגאנגען מען האט נאך געטשעפעט מיט די אלע וואס האבן געטוהן פאר די קינדער, מען האט נאך ארויסגעגעבן חרמות. עטס ווייסט מען האט ארויס געגעבן א חרם אין ארץ ישראל איך געדענק אמאל אויף א סווימינג פול א בריכה און מענטשן גייען דארט שווימען זענען דערטראנקען געווארן אבער ווען די בית דין האט געמאכט דעם חרם האב איך געזען אז זיי האבן געבעטן איינער זאל מפקיר זיין א קינד איך געדענק ס'איז געווען איינער וואס האט געהאט צוועלף קינדער און ער האט געמוזט מפקיר זיין זיין קינד און זיין קינד איז אויך נעבעך אוועק ביז א קורצע צייט אפאר טעג פארוואס א חרם איז א מורא'דיגע זאך קומען זיך דא און דרעקעס אנגע. קאקטע רבנים לא קרא ולא שנה, זיי לייגן חרמות אויף מענטשן? ווער מיינען זיי זיי זענען? און איך האב ענק געבעטן, שפילטס ענק נישט ארום מיט די קינדער, עס ווערט געברענגט אסאך ספרים, ווען איינער דארף א ישועה, זאל ער גיין דארטן ווי די קינדער זענען, און ער זאל מזכיר זיין פארן רעבן, ווייל די שכינה איז דארטן, דארט ווי די קינדער לערנען, וואטעווער זיי לערנען, דארט איז די שכינה, אזוי שטייט אין פלא יועץ און אין אנדערע ספרים, איך כאפ דא אפאר משוגעים, סאטמארע בהמות, ווי האט עטס געזען עטס זאלטס לייגן חרם? ווען האט עטס דאס געזען? דער רבי זכרונו לברכה האט עס געטוהן אמאל אזאנס? קיינמאל אין לעבן נישט! ער האט זיך געשלאגן מיט די ציונים און מיט אלעם, ער האט זיך געלייגט חרמות, ער ווייסט ס'קאסט אים אויך, וואט א שעים! עניוועי, סאו לאמיר דא גיין אביסל אריין, עטס ווייסט ווי די מצב איז אנגעשטרענגט יעצט איבער די גאנצע וועלט, איך וויל ענק זאגן א זאך, ס'וועט ערשט אנהייבן ארויסצוקומען ביז אפאר וואכן ווער ס'איז באמת די פרעזידענט, בדרך כלל וויאזוי איך זעה עס, אז זיי לאזן ביידען זאל זיין פרעזידענט, פארוואס? ווייל אין אמעריקע גייט אזוי, ס'איז אזוי ווי להבדיל אין די גמרא, אין די גמרא שטייט אז טאמער בית דין האט עפעס געטוהן, זענען זיי זיך טועה בדבר משנה איז חוזר, אבער בשיקול הדעת זאגט מען מה שעשה עשוי, זיי האבן עס געמאכט צו זיין, ווען נישט וועט מען זאגן ואם כן מה כח בית דין יפה, די זעלבע דא אויכעט, אמעריקע איז נישט דא איבערצוקערן די וועלט, אמעריקע איז דא אז זייער לאנד זאל פארן רואיג. און זעהט אויס אז מיט דעם טראמפ האלטן זיי ס'איז נישט געפארן צו רואיג, ווייל איך וויל ענק זאגן איך הער דאך אויס אלע, די לינקע מיט די רעכטע, עטס ווייסט עט די ענד אוו די דעי האט עס אונז געקאסט א שיינע פאר טויזענט מענטשן, יא איך וויל נישט זאגן קיין גוזמות פון רבא בר בר חנה, איך וויל נישט זאגן קיין גוזמות פון ביידן, אבער ס'האט אונז געקאסט צוויי הונדערט טויזענט מענטשן, יא דעם האט עס אויסגעפעלט, וואס וואלט דען געווען ווען טשיינע וואלט ווען ווייטער געלעבט אזוי ווי זיי לעבן און מ'לעבט גוט מיט זיי, וואס וואלט דען באמת געפעלט אונז? האט ער געוואלט ווייזן ער איז באלעבאס און זיין צייט האט עקספייערט, עט עס נאך זיין יעצט אסאך ארגער, קודם האט ער אריינגעפירט א האלבע וועלט אין א מלחמה, און מיר זעהן וויאזוי עס עט זיך ענדיגן, אז דער הויפט קאפיטאן טשיקענס אוט איז גרויסע צרות, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, דער עולם איז נישט צופרידן פון דעם, דער געווענטליכער עולם, ווי איך האב געזאגט, וואס האט מיר אויסגעפעלט, וואס האט מיך געבאדערט אז זיין טעריף איז געמאכט אז ער זאל מאכן נאך אפאר טאלער, הו רילי קעירס, מאכט ער נאך אפאר טאלער. דאז עניבאדי ריעלי קעיר? ס'איז עניבאדיס ביזנעס? ער האט געוואלט ווייזן איך בין טראמפ. נו נו ער האט אונז גוט געוויזן. איז למעשה איז ס'א גרויסע צרה עת צרה ליעקב. יעצט אז ער איז געווארן אויס צו ער וועט ווערן אויס פרעזידענט איז דא דא א פראבלעם וואס דער עולם ווייסט נישט פונקטליך. דאס האט צו טון מיט איראן. איראן וויל אפווישן ארץ ישראל. איראן האט באקומען. פון אבאמא פון ווען ער איז ארויס אפאר הונדערט מיליאן דאלער האט ער דאך געלט ער גייט יעצט מאכן אזאלכע אטאמישע באמבעס אויף ארץ ישראל ארץ ישראל האט אליינס געזאגט טאמער קומט נישט אריין יעצט דער פרעזידענט מיסטער דאנעלד טראמפ גייט ארץ ישראל אזאלכע מכות געבן פאר איראן איר צו אפווישן פון די מעפ יעצט איז די שאלה איז צו זיי האבן גענוג געווער און צו יעדער וועט שטיל שווייגן נאר צו זיצן אזוי מיט איראן זיי האלטן אין איין סטראַשען מיט אָפּווישן, אָפּווישן, אָפּווישן. אָפּווישן ווישט מען זיך אָפּ נאָכדעם, ווען מען גייט אין בית-כּיסא. ער גייט נישט אָפּווישן קיין מדינת-ישׂראל, ווייל איין גוט וואָרט האָט מנחם-בעגין געזאָגט, איך ווייס נישט צי מען מעג עס נאָכזאָגן. מ'האָט אַמאָל געפֿרעגט מנחם-בעגין, קוק ס'איז דאָ אַזויפֿיל אַראַבער קעגן דיר, וואָס וועסטו טאָן, אַז דעי אָל גענג אָפּ אָן יו? האָט ער געזאָגט אַזוי, דאָס, אַז אונדז עמיר זיין אָפּגעווישט פֿון דער וועלט, ווייס איך, ווייל איצט קען מען נישט רעזיסטן אַ ביליאָן און אַ האַלב אַראַבער, זאָגט ער, איין זאך, די וועלט גייט זיך אויסלערנען אז אליינס גייען מיר מער נישט שטארבן. דעטס איט. דעי גאנא לערן די לעסן. איך וועל גיין און דו וועסט גיין. אינאיינעם וועלן מיר גיין. דייטשלאנד האט געפירט אזויפיל מיליאנער אידן, מען האט זיי געהארגעט און געהארגעט און געהארגעט, איטס נאט גאנא בי עני מאר, זאגט ער. מען וועט שטארבן? יא, האט מען געהארגעט די, סאו וואטס די ביג דיעל? אבער נישט אליינס. אונז שלעפן מיר מיט די האלבע וועלט מיט אונז. און דעטס גאנע בי די ענד, דעטס איט, עמיר זיך אויסלערנען, איז למעשה איז דא דא יעצט א גרויסע פראבלעם ווייל איראן וויל אייננעמען מדינת ישראל, און טאמער גייען זיי אנהייבן מיט זייערע שטיק זעמיר אונז אויף גרויסע צרות, איז ממילא מוז מען אנהייבן זייער שטארק קערפול צו זיין, טאמער וועט נישט זיין א גוטע פירער אין אמעריקע, ס'וועט זיין דער ביידען, ווייסט איינער האט אמאל געזאגט, מ'האט אים געפרעגט פאר וועם האסטו געוואוט, זאגט ער כ'האב געוואוט פאר ביידען, זאגט ער ס'הייסט וואס עפעס פאר ביידען, זאגט ער כ'האב נישט געוואוסט, מחליט צו זיין. צו דעמאקראט רעפאבליק האב איך געוואוט פאר ביידען פאר ביידע אונז זעמיר אויף גרויסע צרות און אונז ווייס מיר אליין נישט וואסערע סכנה ס'טוט שוועבן אויף אונז זעמיר נאך אלץ ביזי מיט אלע בולשיט סטאריס מיט אלע אונזערע נארישקייטן פרעזידענט האט אזוי געזאגט ער קומט אריינקומען ער האט יא אריינגעקומען ער האט ארויסגעקומען וואס האט עס מיט דיר דו דארפסט אבאכט געבן אז דער אייבישטער זאל אויף דיר נישט ארויסגעבן זיין צארן וואס ער איז ברוגז וואס מ'האט דא געטון אלע יארן מיט די קינדער נישט נאר מיט די קינדער מען האט עס אפגעטון מיט וועמען דו ווילסט, מיט די קינדער האט מען עס אפגעטון, מען האט עס אפגעטון מיט יונגע מיידלעך, מען האט געטון וואס מען האט געוואלט, דאס איז געווען א הפקר וועלט, ס'איז געווען א משמרת הפיפיק, וואס זיי האבן געזאגט אז זיי מעגן אלעס טון און קיינער אנדערש טאר גארנישט טון פאר קיינעם, און דאס האט מען געמעגט צולאזן? פארשטייסט? סאו עס איז א גרויסע פראבלעם אונז זעמיר אין א ערנסטע ערנסטע סכנה, סכנת נפשות ממש, אונז זעמיר אין אזא סכנת נפשות אז אונז ווייס מיר אפילו נישט ווי גרויס די סכנת נפשות איז, און וועגן דעם זאג איך יעדן איינעם, מען דארף זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, און מען דארף טון אזוי, און איך זאג וואס מען דארף צו טון, ר' בנימין זאב זוסמאן סופר דעם טאשער רבינ'ס גבאי זכרונו לברכה, עס איז געווען פאר די מלחמה האט ער געהאט און דארט, ער האט געוואוינט, ער האט געוואוינט אין ניי פעסט, ס'איז לעבן בודאפעסט, ער האט געהאט א חבר א גרויסן צדיק, און ער האט מיר געזאגט אז זאלסט וויסן, כ'האב געזען, ס'איז גרויסע צרות, ער האט שוין געהאט דעמאלטס א שטוב מיט קינדער, ער האט שוין געהאט זיין פרוי, ער האט נישט געוואוסט וואס מ'טוט, האט ער געטראפן דעם גרויסן צדיק, געגאנגען זיך געזעגענען צו אים, האט אים געפרעגט, זאג מיר וואס אזוי מ'דארף אונז טון? גייט קומען א בלוטיגע מלחמה, האט ער אים גענטפערט אזוי, הער מיך אויס, אז מ'עט בלייבן לעבן דארף מען האבן א באשעפער, סאו מיט אים זאל מען זיך נישט צוקריגן, טאמער חלילה מ'עט נישט בלייבן לעבן און מ'עט שטארבן, זאגט דאך שוין דוד המלך, גם כי אילך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, דארט דארף מען אויך דעם באשעפער, ממילא ביי מיר וואס איז דער חילוק וואס ס'גייט זיין, ממה נפשך, ס'עט אדער זיין מ'עט בלייבן לעבן אדער מ'עט שטארבן, נישט שוין איז דאך נישט קיין חילוק אייביג דארפסטו אנקומען צום באשעפער. סא לאמיר זעהן מיטן באשעפער זיך נישט צו צוקריגן און מ'זאל אנקומען צו אים און מ'זאל מתפלל זיין צו אים, איז די זעלבע דא אויכעט, און דא דארף מען עניוועי יעצט אנקומען צום באשעפער, די משל וואס די גמרא ברענגט אז די אידן זענען אזוי ווי איין, אומות זענען אזוי ווי זיבעציג וועלף און איין שה, דאס איז אויך א גוזמא, ס'איז נישט קיין זיבעציג וועלף, ס'איז נישט קיין איין, ס'איז איין שה איז עס אבער ס'איז נישט קיין זיבעציג וועלף, ס'איז אסאך מער ווי זיבעציג וועלף. איז ממילא דארף מען מתפלל זיין צום אייבערשטן, און אזוי ווי מען דארף מתפלל זיין צום אייבערשטן דארף מען דאך קענען אנקומען צו אים, און דעם וויל איך זאגן יעדער איינער זאל וויסן אונז לעבן אין זייער הויעכע צייטן, טרייטס נישט אנצוברענגען די צייט מיט נארישקייט מיט מיינען דער איד און מיטן בלאט און יעדער וואס געבט אייך א מיינונג, לאמיר באמת זיך צוריקערן צום באשעפער, לאמיר אויפהערן צו נעמען די אלע שטאטישע פראגראמען, די געגנב'עטע וואס די ישיבות נעמען, וואס אפאר מענטשן פילן זיך אן די. טאש, ווער האט פון דעם אפאר מענטשן יחידים, די ישיבה האט נישט פון דעם גארנישט, והא ראיה עס איז דא ישיבות וואס זענען אמת'דיג, זיי עקזיסטירן נאך, און לאמיר טוהן אלע אנדערע זאכן קאנסטרוקטיוו, לאמיר אנהייבן צו וואטשן די קינדער, לאמיר אנהייבן צו זעהן אז קינדער זאלן האבן אן עקזיסטענץ אין אזא חושך כפול ומכופל, לאמיר זעהן אז קיינער טאטשט נישט די קינדער, כ'האב געזעהן די וואך שבת איז משה עפשטיין געגאנגען אין די גאס האב איך געזעהן ער האט שוין נאר די פארקינסאן, ס'ציטערט אים שוין א האנט, קען זיין ער האט שוין אן ערד גראך. ער האט אפגעטרענט אזויפיל קינדער, ער האט זיי אויסגע'שחט'ט זיי, און דאס העט, די הענט איז אים שוין געווארן אלט און קראנק, דאס האט מען געמעגט צולאזן? נאך פאר א יאר צוריק, צו אנדערטהאלבן יאר צוריק, האט זאליקא געזאגט מען זאל מאכן א שווייג, כאטשיג ער האט געכאפט א קינד נישט אין א מקווה, אז ער כאפט אין א מקווה דאך שוין נישט עק וועלט, ווייל יעדער גייט דאך נאקעט, ער איז אריין אין.

ביק'ס מקווה זענען אלע געווען כשר, כ'האב עס נאר געזאגט, איך בין געווען דזשעלעס אויף ביק, פארוואס בין איך געווען דזשעלעס, ווייל ער האט א לאנגע בארד, בהמות וואס עטס זענטס, און עטס האטס דעם בהמה געטראסט, היינט קען ער שוין אפילו נישט פישן, נו, ווי איז ער יעצט אנגעקומען איצעלע פימפ, פארשטייסט, איז דאס איז א מורא'דיגער אומגליק, ווייל ווען עטס האטס געהאט א טשענס צו טוהן ריכטיג און גוט, האט עטס נישט געוואלט, יעצט זאגט דער אייבערשטער מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצרי, ווער האט ענק געברויכט האבן דא, עטס קומען אויף. פון יוראפ אויף אמעריקע, מען גייט דא זיין, יוי מען גייט מען גייט מען גייט גארנישט, זענטס געווען שקצים אינדערהיים און זענטס געבליבן שקצים דא, עטס האטס פראבירט צוצונעמען פון יעדן אפאר טאלער, אלעס איז געווען געגנבעט, מען האט נישט געקענט מאכן א דיעל א ריעל עסטעיט דיעל, וואס מען זאל נישט גיין צו זעקס מאל צו די רבנים, און זיי זענען געשטאנען, א איד האט מיר געזאגט. געהאט אן ערנסטן דין תורה, און נאך צען מינוט האבן זיך אלע רבנים אויפגעשטעלט און זענען ארויס געגאנגען דורכשמועסן דעם קעיס, האט ער איז ער נאכגעגאנגען, זיי האבן נישט געזען איז ער נאכגעגאנגען, האט ער ארויסגעהערט פון איצעלע פימפ'ס אפיס, נחום ראזענבערג'ס האטליין, זיי געשטאנען צוויי שעה און אויסגעהערט מיין האטליין, אבער אין קלאמפערשטן זענען זיי געשטאנען איבערצוטראכטן די דין תורה, אזאלכע גענגסטערס, אזאלכע פעיקערס, און דאס אלעס מיינט עטס אז מען מעג, דער אייבערשטער לאזט דאס צו און ער איז צופרידן, ער'ט ענק פארשווייגן, הא. ס'איז נאר דא איין פראבלעם ביים אייבערשטן, דא א פראבלעם וואס הייסט א מאריך אף, דעמאלטס לאזט ער דיך צאמזינדיגן וויפיל דו ווילסט ווייל א מענטש איז א בעל בחירה, אבער נאכדעם הייבט זיך אן די וגובה דיליה. דעמאלטס איז זייער שווער, ווייל ווען מען דארף אפגעבן א דין וחשבון פארן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זענען מיר אויף גרויסע צרות, און שוין. יעצט לאמיר גיין דא צו צו שטאט. ס'איז דא א איד וואס ער הייסט דער ווינער רב, איך רוף אים דער ווינער דאגי, פארוואס רוף איך אים א ווינער דאגי? ווייל ער האט אונז ארויסגעווארפן פון א שול מיט הינט, ס'איז נישט געווען קיין דין תורה, מ'האט קיינעם נישט געפרעגט, ס'האט זיך עפעס אריינגעמישט עפעס א רב, זעט אויס מ'האט יענעם אויך צוגעזאגט אפאר טאלער, ס'איז געקומען איינער אברהם שטערן, ער האט מיר אלץ געזאגט ס'איז נישט געווען ער, ס'איז נישט אמת, מענטשן זענען אים חושד, אברהם שטערן איך בין נישט דיין בהמה, איך ווייס אז ס'איז דו געווען ווייל איך האב דעמאלטס דארט געדאווענט. געקומען אברהם שטערן און ער האט זיך צוגעטשעפעט דארטן צו די קהילה, צוביסלעך האט ער באקומען אפאר סיגניטשערס צו וואס עפעס האט ער דארטן אנגעדרייט און בקיצור מען האט פארקויפט דעם בילדינג, מען האט עס פארקויפט, מען האט עס פארקויפט איך מיין פאר זיבן אדער אכט אדער ניין הונדערט טויזענט דאלער און מען האט עס פארקויפט פאר זיבעצן מיליאן דאלער אין א קיימא לן פון צען יאר, איז געווען עפעס א ליטווישער רב אויך דא אינוואלווד, עס האט געהייסן אז ער איז דער אפוטרופוס, די זעלבע בולשיט אויף די חסידישע רבנים, די זעלבע דרעק אלע. סא איז עס דא פארגעגאנגען, יעצט איז עס פארקויפט, יעצט קודם כל זאלסטו וויסן, ליפא פרידמאן האט נישט קיין מורא געהאט פאר גאט, ער האט נישט מורא געהאט פאר קיינעם און אפילו נישט פאר גאט, ווייל ער האט געוויסט אז ער באדינט דעם רב דעם סאטמארער רב וועט ער האבן גן עדן, נישט מורא געהאט פאר גארנישט. ווען רב חזקאלע מערץ איז אוועק האט ער געלאזט צוואה מען זאל אים לייגן אין סקווער, ווייל ס'איז געווען איינער בריל ער האט אנגעארבעט אז ער האט געזאגט רב חזקאלע האט געלאזט צוואה אז ער וויל ליגן אין סקווער, שוין, זייער גוט, האט מען אים אבער נישט געלייגט אין סקווער, איז געקומען דעמאלטס. דער בריל, און ער האט געטענה'ט, ס'א צוואה וואס א מענטש האט מיר געלאזט, דו קענסט עס נישט משנה זיין, האט ער געטענה'ט צו רב ליפא, האט רב ליפא געזאגט צוויי זאכן, נאמבער וואן איך בין שוין איבער זיבעציג, פאר די זיבעציג קען ער מיך שוין נישט נעמען, סאו האב איך נישט קיין מורא פאר, קיינער לעבט נישט אייביג, צווייטע האט ער געטענה'ט, ער האט גערעדט מיט סקווער, און סקווער וויל האבן פינף טויזנט דאלער דעמאלטס. רב חזקאלע איז אוועק, האט ער געזאגט איך געב אים אומזינסט, פארוואס זאל איך אויסגעבן אידיש געלט פינף טויזנט דאלער ווען איך געב עס אים אומזינסט, מיין קהילה פילט זיך א כבוד אז ער ליגט דארט און סקווער געט דאך קיינער נישט קיין כבוד, איך גלייב נישט שאפ אן אנרוף מיט דעם, אלע ערליכע אידן קיינער טאר נישט האבן אן אוהל ווייל נאר דער מעין מעין טעראריסט מעג האבן אן אוהל, יעקב יואל מיט די אוהל, פארשטייסט? דאך א באנדע שקצים רצח'ן איז למעשה האט ליפא געזאגט איך געב אים נישט.

איז למעשה איז ווען ס'איז געקומען די פרשה פון רב ליפא'ן פון די מעשה מיט סקווער האט ער אונז אויך פארציילט אז ער איז געגאנגען זעהן די פאפא בילדינג, פאפא האט דא א בילדינג וואס זיי האבן אנגעקויפט אויף ווילסאן סטריט ס'געווען תורה ודעת, מען האט אויך געדארפט ארויסווארפן די מתפללים און שוין, פאפא האט דאך נישט קיין פראבלעם מיט דעם זיי האבן דאך גענוג שלעגערס, עניוועי למעשה זיי האבן צושטערט א מנין צו גארנישט, רב ליפא איז עס געגאנגען באקוקן, רב ליפא האט עס געזעהן זאגט ער כ'וויל עס נישט אנטאטשן. פרעגט מען וואס האסטו געזען דארט? זאגט ער דארט איז דא מצבות פון אידן וואס האבן געגעבן גרויס געלט און זיי האבן געוואוסט אז זיי בלייבן לנצח און איך גיי דאס נישט צונעמען. גיי עס נישט צונעמען? דאס איז דאך שוין א זאך פון א גזלת המת מיט אנדערע זאכן, דאס טאטש איך נישט אן. האב איך דעמאלטס געזען, פארן אייבערשטן האט ער נישט געהאט קיין מורא, פאר די מתים וואס האבן דארט זייערע נעמען אריין געקריצט אין די וואנט האט ער יא מורא געהאט. שטעל דיר פאר וואס טוט זיך דא. איז לאמיר זען יעצט דא אין די שול אויף קליימער סטריט, אין די קליימער סטריט שול איז אויך דא מצבות אויף די ווענט. אידן האבן זיך געלאזט קאסטן גרויס געלט פאר דעם. ווער איז ער, דער ווינער רב, וואס ער האט אונז ארויסגעווארפן מיט הינט אז ער זאל עס איבערנעמען? יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן ווינער רב, טוסט דיך אנקוקן אז איך בין א משוגענער און איך רעד צו דיר, אבער זיי וויסן ביי די משוגעים ליגט אסאך כח, power. ווינער רב, דו וועסט נישט דערלעבן ווען דער בילדינג וועט פערטיג ווערן אויב וועסט נישט צוריקשטעלן צוויי טויזנט סקווער פיס אונטן אין בעיסמענט. נישט אין בעיסמענט, אראפ, פלאר לעוועל, ווייל דאס האט ענץ גע'גנב'עט. דאס איבעריגע בוי דיר וויפיל דו ווילסט, און איך זאג דיר איין זאך ווינער רב, דו זע ווער ס'איז שטערקער, די סטרא אחרא צו די קדושה, דו ביסט איין שטיק סטרא אחרא'ניק, האסט דיך אריינגעלאזט אין געלט, האסט געדארפט בויען יעצט אין מוירטל דארטן איך ווייס די לינען פלאץ, ווייל דו האסט קינדער דארפסט יעדן איבערלאזן א ביסעלע, אזוי טוט מען? דו שעמסט דיך נישט וואס דו האסט דא געטון? קיינער האט עס נישט געוואלט איבער נאך אז עס זענען געקומען אויף וויזשניץ אויך האט מען עס געוואלט פארקויפן האט וויזשניץ געזאגט איך ריר עס נישט אן מיט א טען פוט פאול, ווער רירט אן אזא זאך? עטס האטס בא'גנב'עט דעם עולם. אברומי שטערן האט אוועקגעוואקט מיט א פאר טאלער, און וואס האט אים גאט געהאלפן אברהמי שטערן אז ער האט באקומען סקין קענסער, און נאכדעם האט ער זיך משדך געווען מיט דעם גרויסן עושר פון בי ענד עיטש, שמשון גאלדשטיינ'ס זון, און די שידוך איז געגאנגען פייפן, קאקן אויפן ים סוף, ער האט געמיינט מען קען זיך טאקע ארום שפילן מיט יעדע זאך, אין סאטמאר פלעגט נוהג כבוד זיין אז מען האט געקענט זיך שפילן מיט יעדן, אבער נישט מיט א שול, מען קען נאכנישט מיט אלעם, עס איז נאך דא א געוויסע זאך וואס דער אייבישטער לאזט זיך נאכנישט פון יעדן טאם דיק און הערי. כאטשיג ס'איז א מאריך אף. וגבי דיליה אבער נישט ביי יעדע זאך ארבעט דאס, ס'איז דא זאכן וואס איז זייער שטרענג הארב, צו נעמען א שול, פארוואס האסטו געדארפט מאכן א פאר טאג קודם האט אריינגערעדט דעם עולם אז ער דארף האבן ווייל ער וויל מאכן די תלמוד תורה גרויס א האלבן בלאק, שפעטער האט מען עס אים נישט געוואלט פארקויפן, דער קליינער האט אים נישט געוואלט פארקויפן, ער האט געזאגט איך בין נישט דיין נאר ווייל זיי האבן אים אנגעטון גרויסע צרות, איך האב געדאוונט מיט אים אין קליימער, די ווינער רוצחים האבן אים אנגעטון אזאלכע צרות אז ער האט נישט געוואלט מער מיט זיי האנדלען, איז בקיצור יעצט אז מען האט עס געמאכט. אויס שול, ס'איז געווארן א ריזיגע פראפערטי אינוועסטמענט, האט מען דעם בוידעם דעם גאנצן באשעפער מיט זיין בית מדרש, און מ'האט געמאכט דערפון א ביזנעס. איך וויל זאגן יעדער אינגערמאן וואס ער מופט דארט אריין הערט וואס איך זאג ענק, איך בין נישט בלעם הרשע, איך האב נישט ליב צו שעלטן, נאר דאס רשעות וואס מ'האט דא אפגעטון וויל איך ענק זאגן, קיינער העט נישט מצליח זיין דארטן, נישט מיט זיין שידוך און נישט מיט די קינדער, א איד איז געקומען צום חזון איש און ער זאגט אים אז ער האט א שטוב מיט פיר פינף קינדער און ער איז נישט מצליח. זאגט ער קוק נאך צו דאס איז נישט געבויט אויף חילול שבת די הויז, האט ער נאכגעקוקט יא מען האט עס געבויט אום שבת, האט ער געזאגט צי דיך שוין ארויס נעם דיר אן אנדער הויז, און ער האט דאס פארקויפט געקויפט אן אנדערע און מצליח געווען. עטס גייטס נישט מצליח זיין דאס איז גזל מען האט עס געגנבעט אברהם שטערן שייגעץ כ'האב אייך שוין געזאגט די שטערנס דאס איז אזא מין מכה שלא כתובה בתורה סאטמאר איז אויך דא די שטערנס אזא מכה שלא כתובה בתורה און איך פלעג אים האבן אויפן האטליין איז ער מיר נאכגעלאפן אייביג אין די גאס און געזאגט ניין דו ווייסט נישט ס'איז נישט איך געווען ס'געווען אן אנדערע זאג איך מיר ווייל שטערן לאמיר זיך אנקוקן דו ווייסט מיט וועם דו רעדסט זאגט ער יא מיט נחום ראזענבערג א בהמה בין איך נישט דעטס איט איך ווייס וואס דא איז געווען אפגע'גנב'עט א שול אריינגעקומען דאווענען אפאר וואך אפגע'גנב'עט א שול פארוואס פאר ווען ווייל אזוי האט ווינער רב געוואלט און ווינער רב האט געשיקט די גרויסע דאגות ווינער רב ווען איינער איז בועל א גויטע, ווערט ער מגולגל אין א כלב, דאס איז וואס דוד המלך זאגט דארטן אין תהלים, ענו בכבל רגלו, זאגט דארטן דער אר"י הקדוש אז טאמער איינער איז בועל אן ארמית ווערט ער מגולגל אין א כלב, וועגן דעם האט יוסף הצדיק מורא געהאט צו טאטשן די גויטע ווינער רב אז איינער גנב'עט א שול פון מענטשן וואס האבן געדאווענט דארט, ער האט געמאכט א שותפות מיט הערבי פרידמאן, שעים אן יו, ווען איינער זאל דאס טון אין דיין בית מדרש וואס וואלסטו געטון, וואלסטו ארויסגעגאנגען בחרב ובחנית? יעצט קען מען נישט ארויס גיין, יעצט זאגט מען רבונו של עולם גאו געט אים, אזוי ווי ער האט געשריגן פארן דאגי סיק אים סיק אים, רבונו של עולם סיק אים דעם ווינער רב דעם שייגעץ טמא ימח שמו וואס ער איז, און ער האט מיך נאך אמאל גערופן, איך וואלט דיך זייער געוואלט בעטן אז זאלסט אראפ נעמען, וועם זאל איך אראפ נעמען, זיינס א פרענד זאל איך אראפ נעמען פונעם האטליין, שעים אן יו, געוואלט איך זאל אים אראפ נעמען, פארוואס ווייל מען האט נישט אויס געזאגט זיין טאטען אז דער זון איז אנטלאפען ווייל ער האט דא אנגעהארגעט אפאר קינדער אנגע. זנות, האט מען געוואלט אז זיין טאטע זאל בלייבן דער שיינער איד, און זיין טאטע האט פארקויפט אפאר דירות פארן ווינער רב אויף ראטלעדזש קארנער העריסאן, האט ער געוואלט איך זאל אים אראפנעמען דעם טייטלבוים, דעם חזר, משה אלי' טייטלבוים, האב איך געזאגט פארן ווינער רב איך נעם אים נישט אראפ, זאגט ער אבער איך בין א רב איך בין דעת תורה, זאג איך ביסט א רב די קהילה האט דיר געהייערט ווער ס'האט געוואוט פאר דיר, איך האב פאר דיר נישט געוואוט, מען האט מיר נישט געגעבן א רעכט צו וואוטן, סאו וויאזוי ביסטו פאר מיר א דעת תורה געווארן פלוצלינג, פרעג איך ווינער רב איך בין אייך. געקומען אמאל פרעגן א שאלה? וואס הייסט איר זענט דעת תורה? פאר וועם זענט איר דעת תורה? פאר ווער ס'פרעגט אייך זענט איר דעת תורה, ווער ס'פרעגט אייך נישט זענט איר נישט קיין דעת תורה. פארשטייסט? איך זאל אראפנעמען משה אלי' טייטלבוים ווייל זיין טאטע זאל נישט געוואויר ווערן ווייל פארשטייסט מען וויל פראטעקטן יעדן חזיר מיט יעדן חזיר'ס טאטן. אקעי. ווינער רב. איטס סטיל אפ טו יו אז דאס נישט צוריק שטעלן דארטן די צוויי טויזנט הונדערט סקווער פיס וויפיל מען האט געשמועסט דעמאלטס אזויפיל איז געווען די שול וועט עס קיין איינער נישט האבן הצלחה נישט איר וועט האבן הצלחה נישט די מענטשן וואס וועלן דארטן גיין וואוינען קיינער וועט נישט מצליח זיין ווייל אזא שייגעץ שטיק צו טוהן דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן עניוועי יעצט מיר גייען ווייטער ס'איז דא די אלע טרייפענע פראגרעמס וואס מען לערנט און דער עולם ווייסט אז ס'איז טרייפה ווייל דער עולם האט מיך געזאגט אונז האב מיר אמאל נישט געוואוסט האט מען אנגעהויבן נאכצוקוקן, ס'איז טאקע מלא מינות וכפירה, זאגן מיר אלע, אויב סאטמאר רב האט געהאט א פראבלעם מיט ציונות, וואסערא פראבלעם וואלט ער געהאט ווען מיט דעם? הונדערט פראצענט ער וואלט געהאט א פראבלעם, נאר וואס? יעדער זאל טוהן וואס ער וויל. דאס טענה איך צו יעדן, ווילסט זינדיגן גיי זינדיגן איך לאז דיך, איך בין נישט גאט. פאליס סאו פארוואס זענט עטס געווארן גאטס פאליס דעס טאר מען נישט און דעס איז ציונות און דעס איז כפירה און דעס איז מינות וכפירה און דעס איז דעס איז ווער זענט עטס ווער האט ענק געשטעלט מי שמך לאיש דערווייל האט עטס ארויסגעגעבן אזויפיל חזירים אז די גאנצע שטאט איז אנגעשטינקען און אנגעפיקעוועט פון זיי סאו ווער האט ענק געמאכט אז סאו ווער האט ענק געמאכט אז עטס זאל זיין באלעבאס אויפן ציבור ווייל האט מיר ארויף און געזאגט זיינע דרשות, האט עס געזאגט פאר דעם וואס האבן אים געוואלט הערן. משה עפשטיין האט אים קיינמאל נישט געוואלט הערן, משה עפשטיין איז נאך ארום געלאפן, נאך א יאר צוריק האט מען נאך געכאפט ווי ער האט געעפנט א טוילעט פון א יונגל אין בית מדרש, בית מדרש טוילעט, מען רעדט נישט דא פון אין די מקווה ווי יעדער איז נאקעט, איך האב געזען די וואך שבת האב איך געזען אז ער האט אויך יע פארקינסאנס, ער ציטערט שוין פון אלע זייטן, אזויפיל קינדער אויסגע'שחט'ט און אויסגעטרענט, אז ס'הייבט אן אהיימצוקומען נעבעך, ממש נאך א יונגער מענטש. און אזוי איז אויך דא נאך אסאך אנדערע, מען דארף דאס אפשטעלן אז א מלמד טאטשט א קינד זאל ער טאנצן א האר ארויס פון דעם תלמוד תורה. יעצט ס'איז דא איינער יהודה קאלקא, ער האט צוויי נעמען יהודה און יואל, יהודה איז ווען ער זינדיגט און יואל איז ווען ער וויל זיין ערליך, דאס ער האט געשפילט מיט צוויי נעמען, בקיצור ער איז געווען יעצט אין ארץ ישראל, ער האט געכאפט קאראנע און עס האט אים אפגעהארגעט אויף טויט. דעטס איט, ער איז שוין פיניש, און דאס איז א בנין אב לכל חטאות. קענסט דיך ארום שפילן מיטן אייבערשטן, קענסט דיך אבער נישט שפילן מיטן אייבערשטנס קינדער, דער אייבערשטער איז א מאריך אף וגבי דיליה אויב דו שפילסט דיך מיט זיינע קינדער ביסטו אויף צרות, דעטס איט, זיך ארום געשפילט מיט אונזערע קינדער, ער האט געטון וואס ער האט נישט געטארט, און ער האט נאך געהאט די פרענטשייז פון זייער אסאך אמיוזמענט פארקס, אונז האט מען אים אומגעברענגט אין זייער אסאך אמיוזמענט פארקס, זיי האבן נישט געוואלט מיט אים האנדלען, אבער איך האב זיי געזאגט, יו דאנט נאו הו די מען איז, הי איז א דעוויל.

סיר הבשר אויף די גרויסע געלטער, און אז זיי זאגן פאר ענק אז מען טאר נישט נעמען די געלטער, ענק זענטס מחלל מיט דעם שם שמים, און נאכדעם עטס האטס נישט קיין וועג וויאזוי עטס זאלטס קענען נאכדעם זאגן א דבר מוסר, ווייל מ'וועט זאגן טול קיסם מבין עיניך, מ'וועט זאגן טול קורה מבין עיניך, סאו ביז ווי לאנג עטס טרעטס ענק נישט אויס, און זאלט איר וויסן, איר הרג'עט אוועק דאס גאנצע אידישקייט אין אמעריקע. ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען יעדער וועט פרעגן, וואס איז דא געשען אין אמעריקע אז ס'איז אזוי שנעל אונטערגעגאנגען, אזוי ביטערליך? וועט מען מוזן אנהייבן צו פארציילן אז ס'איז געווען א רעגירונג וואס זיי האבן געוואוסט אז מיט געלט קען מען קויפן יעדן, און זיי האבן איינגעקויפט מסלתה ומשמנה פון כלל ישראל, זיי האבן איינגעקויפט פונעם בעסטן און פונעם פיינסטן, און אזוי זעען מיר אונז היינט אויס. ס'איז מורא'דיג נישט גוט דאס. און יעצט מיר גייען ווייטער.

טינק די די מען איז נאט פעמיליער וויט. דאס איז ר' משה פיינשטיין. זיין זון איז יעצט געשטארבן. ער האט אים איבערגענומען צו זיין ראש ישיבה אין תפארת ירושלים. און די צייט האט זיך גערוקט. יעצט ר' דוד איז געווען א גרויסער ידיד מיינער. ווען איך זאג א גרויסער ידיד וועל איך ענק זאגן ר' דוד האט נאך פאר קיין מענטש נישט געגעבן א בריוו. ער האט געזאגט ער וויל נישט זיין אינוואלווד אין די אלע זאכן. פאר מיר האט ער געגעבן א בריוו נאכדעם וואס איך האב געענדיגט די מקווה אין די איסט סייד. איך האב געזאגט פאר ר' דוד. אז מיר איז זייער שווער פאר אייך צו בויען א מקווה, זאג איך אים, ביי אייער טאטן האט מען אלעס געמעגט, געווען א כוחא דהיתרא, ביי מיין רעבן דעם סאטמארער רעבן דעם דברי יואל האט מען דאך גארנישט געטארט, סאו איך האב א פראבלעם איך קען פאר אייך נישט בויען, זאגט ער איך מאך מיט דיר א דיעל, דו בוי, און יעדע זאך פאר דו טוסט עס וועסטו קומען צו מיר, וועסט מיר זאגן ווי דו האלטסט. און עסט מיר זאגן פארוואס דו ווילסט מאכן אזוי און אזוי און אזוי און אזוי, און טאמער עסטו מיר ווייזן ס'שטייט ערגעץ די חומרא צו די זאך אין א ספר, איז בטלה דעתי, האסטו געווינען, און טאמער נישט, סתם פון מאכן פלפולים, אויף דעם בין איך נישט אינטערעסירט. האב איך געזאגט אקעי, נאו פראבלעם, און אזוי איז טאקע געווען, מ'האט אנגעהויבן צו מאכן, מ'האט אנגעהויבן צו ארבעטן, און מ'האט געארבעט, און זייער אסאך מאל האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן דאס מוזן מיר מאכן, אזוי און אזוי, ווייל אין חתם סופר שטייט אזוי און אזוי, האב איך אים געוויזן ווי, יורה דעה, סימן קוף צדיק ט', זאגט ער יא האסט געווינען, ויהי היום איז געווען דארטן איינער הערשי, ער איז געווען פון די הצלה אויך פון די איסט סייד, ער לעבט שוין נישט איז אויך געשטארבן אפאר יאר צוריק, און ווען ס'איז געקומען דארטן ס'איז געווען א פייפ, וואס די פייפ איז געווען א אייזענע פייפ, און ס'איז געווען צוזאמגעקלעבט אויף פיר פלעצער און ס'האט געהאט. פיר עפענונגען ווייל דארט איז דא דריי פרויען מקווה'ס איין מענער מקווה'ס און מען זאל קענען פיטערן וועלכן פייפ מען וויל, זייער שיין געווען צוזאמגעשטעלט בפרט נאך ס'איז שוין געווען באלד הונדערט יאר אלט און ס'איז אלטע טעכניק און זייער שיין געמאכט, איך האב עס אבער נישט ליב געהאט ווייל איך האב געטענה'ט ווען איך שטעל אפ ס'זאל גיין פון מקווה א' צו מקווה ב' איז די אייזן איז דער מעמיד פונעם גאנצן מקווה דאס מאכט אז דאס וואסער זאל גיין, איך האב געזאגט איך קען אזא מקווה נישט אדורכלאזן, שוין. קיצור, ר' דוד זאגט ער גייט קומען מארגן אינדערפרי, ער גייט באקוקן פונקטליך. און ס'איז מיטגעקומען דער הערשי, הערשי דזשעיקאבס האט ער דאכצעמעך געהייסן, און ר' דוד האט אים געזאגט, איך האב געזאגט פאר ר' דוד'ן וואס מען דארף מאכן, האט ר' דוד געזאגט פאר דעם הערשי דזשעיקאבס ער זאל מיך פאלגן, האט ער געעפנט א מויל אויף ר' דוד הויעך, איי דאנט אנדערסטענד, איף איט קאמס טו א ענין פיקוח נפש, הו איז אווער פוסק? ר' דוד, איף איט קאמס טו אן ענין אוו וואטעווער איט קאמס טו, אלעס איז ר' דוד, אלל אוו א סאדען דער'ס סאמבאדי היער דעט ר' דוד סעז דעט וואטעווער הי סעז גאוס, הו איז דיס מען? האט אים ר' דוד געזאגט הער אויס, איך האב מיך מיט אים אזוי אויסגענומען אז וואס ער וועט זאגן און ס'וועט שטיין מוז איך אים פאלגן. יעצט, יעדער גאון און יעדער גדול האט אנדערע זאכן וואס אים שטערט, למשל דער ר' משה האט אים מורא'דיג געשטערט אז סילון הכפוף כלשהו איז פסול, אז דער פייפ ווי געבויגן איז פסול די גאנצע וואסער וואס קומט אריין, און דארטן איז געווען דער פייפ אין דעם בילדינג, ס'האט פיר צו פינף שטאק און ער האט געהייסן מען זאל לעכערן יעדן שטאק און מען האט געברענגט א גראדן פייפ פון אויבן ביז אראפ ווייל ער האט זיך געהאלטן סילון הכפוף כלשהו איז פסול ווען איך בין געקומען דארטן צו ארבעטן האב איך געזאגט פאר ר' דוד'ן דא איז דא פינף שטאק וואס עס טוט גארנישט איטס סיטינג עמפטי פארוואס זאל איך אייך נישט מאכן א סילון הישר נישט דער טאטע האט נישט געוואלט א סילון הכפוף פיין באט דער'ס א לאט אוו וועיס טו סקין א קעט איך גיי דיר מאכן א סילון פון אויבן ביז אראפ פון אינדרויסן אגענסט די וואל פרעגט ער נו וויאזוי וועט עס רינען ס'זאל נישט זיין אן קיין קאווער, זאג איך וועל זיך מאכן א בית קיבול מיט צעמענט אויבן ארום און ארום, און ס'וועט אריינרינען אין דעם צעמענט, און פון דארט וועט עס אראפרינען גראד אין פייפ, פרעגט ער וויאזוי וועט זיין דא אונטן, זאג איך אים די זעלבע זאך, כ'וועל מאכן א באקס פון צעמענט אריינגעבויעט אין די וואנט, דאס וואסער וועט אראפקומען, און אין דעם באקס האב איך געמאכט פיר לעכער, איינס פונקטליך לעבן אנדערן, און וואס ס'האט געמאכט איז, אז טאמער האב איך געוואלט די וואסער זאל גיין אין דעם לאך, האט מען פארשטאפט יענץ. צושטאפט אינעווענדיג פונעם באקס, נישט פון אינדרויסן ווייל דעמאלס האט ער שוין מקבל געווען. און ר' דוד האט עכט, הי וואז לוקינג וואו! ווייל צו פארדינגען די פיר פינעף שטאק מען האט עס פארדינגען פאר א בעק דאר פאר א האספיטעל מען זאל האלטן דארטן פיילס און ס'איז אריינגעקומען זעכציג טויזענט דאלער א יאר פארשטייסט וואס דארט איז געווען און פון דעם האט מען איבערגעמאכט די מקווה און איבערגעבויעט מען האט געטון וואס מען האט געוואלט בקיצור ס'איז דא פון אלעם גוטן און פארטיג. איז למעשה איז ר' דוד מורא'דיג נתפעל געווארן, כ'האב אים געזאגט ווערט נישט נתפעל, איר'ט מאכן אזויפיל מקווה'ס וויפיל איך וועט איר עס אויכעט האבן אין די האנט, ס'וועט זיין כמונח בקופסא. שפעטער איז ער געגאנגען האט מיר געגעבן א בריוו וואס ער האט קיינמאל נישט געגעבן פאר קיינעם קיין בריוו, נישט קיין הסכמות נישט גארנישט, ער האט מיר געגעבן א בריוו פון צוויי בלאט און מסביר געווען אז מ'ארבעט מקוואות לעבן נחום ראזענבערג זעהט מען א פיקטשער וויאזוי עס דארף אויסצוזעהן, און זיי זענען נתפעל, עניוועי. ער האט א זון ר' בערל, ר' בערל האט מיר געזאגט אז ער האט נישט קיין קינדער איך זאל אים געבן א ברכה, נישט יעצט נאך אסאך יארן צוריק, פרעג איך אים ר' בערל צו וואס טויגסטו, וואס ביסטו א רב א דיין, זאגט ער איך קען פסק'נען, זאג איך אים ווייסטו וואס איך דארף האבן א משגיח אויף די מקוה, א משגיח תמידי, ווען נישט איז עס א שאד פאר די גאנצע ארבעט, נעמט עס איבער, זאגט ער גוט, זיי האבן געסיינט א קאנטראקט אז איך בוי עס אויף דעם חשבון אז ער נעמט עס איבער, און ס'איז געשען אזוי, א מופת איז געשען, ער האט געהאט. צווילינג מיידלעך מיט א יונגל צו נײַן חדשים, עס איז געווען ממש א אפענע מופת, האבן זיי געוואלט מיר געבן סנדקאות זאג איך חס ושלום נישט ס'איז דא א טאטע ר' דוד א ליכט עפעס אפילו א הוה אמינא צו נעמען, די סוף איז געווען אז כ'האב געזאגט פארן ר' בערל דו ווייסט פארוואס דו האסט געהאט דריי קינדער צוויי מיידלעך מיט איין יונגל ווייל די מקווה אויף וואס דו געסט אבאכט איז צוויי פרוי מקווה'ס און איין מענער מקווה איי ס'איז דארט דא נאך איינס? ס'דא נאך איינס א מקווה אבער יענץ האט מען נישט איבערגעמאכט ווייל כ'האב נישט געקענט איבערמאכן אלע פיר מיט אמאל ווייל נישט וואלט נישט געווען ווי זיך צו טובל'ן די איסט סייד ס'איז נישט צום גלייבן דא איז געווען נסי נסים עניוועי בקיצור ס'איז געווען איינער ר' ראביי בלוט האט ער געהייסן רבי אלימלך בלוט ער איז געווען א מגיד שיעור אין די ישיבה דארט אבער ער איז געווען א ער איז געווען דאכצעך פון די גרעסטע גיטין שרייבערס אין פלעטבוש איז דער רבי אלימלך בלוט איז ארויסגעקראכן פונעם פייער עסקעיפ ווייל ער האט געוואלט זעהן וויאזוי די דאך זעהט אויס און וויאזוי ס'זעהט אויס און ליידער האט זיך די אייזן איבערגעבראכן א פייער עסקעיפ'ס אלטע אייזן ס'האט זיך איבערגעבראכן און ער איז געבליבן הענגען ער האט זיך אנגעכאפט מיט זיינע הענט פאר דיער לייף ער זאל נישט אראפאלן און געהארגעט ווערן ווייל פון פינף פלארס אז מ'פאלט אראפ אמת ס'איז טאקע געווען אונטער דעם סטעפס פון די פייער עסקעיפ אבער מ'כאפט אזא זעץ און ער איז א העווי האסקי קי מען, ס'וואלט געווען צרות. האב איך אים געזאגט, טו מיר א טובה, דו האלט דיך אן פאר דיער לייף, איך לויף רופן די הצלה. כ'האב גערופן די הצלה, כ'האב זיי געזאגט זאלסט מיטברענגען שטריק, און זיי האבן גראד גערופן, כ'האב זיי געזאגט וואס די פראבלעם איז, זיי האבן גראד גערופן די פייער לעשער אויכעט, אבער די פייער לעשער האבן נישט געקענט צוקומען, ווייל דאס איז געווען אין די בעק פונעם בילדינג, דארט קען נישט קיין פייער לעשער צוקומען. קיצור, מ'האט אים אראפגעלאזט די דיקע שטריק, און ער האט עס אנגעכאפט, אונטן איז געשטאנען פון.

סאמאל. כ'האב געמאכט א מקווה אין בארצעלאנא, אין ספעין, בארצעלאנא. למעשה דארט רעגנט אזוי ווי אין ארץ ישראל, נאר ווינטער, זומער רעגנט נישט, נאך פסח רעגנט נישט. איך האב אבער גענדיגט אפאר טעג נאך פסח, בין איך צוריק געפארן, און אויפן וועג אין פליגער האב איך געבעטן א תפילה פון רבונו של עולם, ווייסט הייליגער באשעפער, בארצעלאנא איז די שטאט פונעם הייליגן רשב"א, און דער רשב"א האלט אז אייז איז נישט כשר צו מאכן א מקווה. סאו קען איך נישט קומען אין זיין שטאט מיט פינף זעקס זיבן הונדערט יאר שפעטער און מאכן א מקווה וואס לויט אים איז עס פסול. שוין, דער אייבערשטער האט אויסגעהערט מיינע תפילות און איך בין אנגעקומען, ווי איך האב געלאנדעט אין בארצעלאנא איז געווארן פארוואלקענט, איך האב פונקטליך געהאט צייט איך זאל נעמען א טעקסי און אריינפארן אין שול, ארויפגיין אויפן דאך, זען אז ס'איז טרוקן, אריינגיין אין די בורות, עס האט געדויערט צען מינוט די טשעק. און איך בין ארויסגעקראכן פונעם בור האט שוין אנגעהויבן אריינצורעגענען אינעם בור, ווייל די ראשונים אזוי ווי זיי פסק'ענען דא פסק'ענען זיי אויבן אויכעט, און איך האב דעמאלטס געזאגט א לאנגע דרשה אין בארצעלאנע אז זיי זאלן וויסן אז דער רשב"א קוקט זיך אום אויף זיין שטאט, ס'איז נישט קיין הפקר וועלט. שוין, און נאכדעם זעמער געגאנגען דא ווייטער מאכן די מקווה אין די איסט סייד, מען האט געפאלגט אזוי ווי איך האב געהייסן זיי זאלן נישט נוצן די אייזערנע פייפ, ווייל פארשטייסט אזוי ס'ארבעט אז דו האסט פיר לעכער מיט פיר פייפס און אז דו שטאפסט צו איינס פילט זיך דאך אן אלעס, קומט אויס אז דער אייזן ווערט דער מעמיד. שוין, ס'איז אלעס דורך ברוך השם, און מ'האט עס אנגעהויבן צו נוצן. דעמאלטס איז פונקט געווען אז מ'האט געפיקסט די ברידזש, מ'האט געבויט א נייע ברידזש, און ס'איז געווען אסאך אינגעלייט וואס האבן מיר געזאגט אז זיי האבן נישט קיין געלט צו באצאלן דעם רענט, און זיי דארפן האבן געלט פאר די מקווה, און אין סאטמארע מקווה טאמער דו ווילסט אריינגיין אן א געלט מוזטו זיין אדער א טייטלבוים, זאלסט קענען בועל זיין דיין אייגענע שוועגערין אויכעט, אדער אן אנדערע שיימעס זאל נישט דארפן, אבער א נארמאלן מענטש לאזט מען נישט אריין. איך האב שוין לאנג געזאגט פאר סאטמאר זיי זענען ביזי ציונים ציונים איך האב געזאגט פארן דיין אפאר מאל מאך א נייע זאך אז די מקווה קאסט נישט קיין געלט פרעגט ער פון וואו איז דיין געלט זאג איך לאמיך דיך עפעס אויסלערנען ר' דוד פיינשטיין נעמט נישט קיין געלט פון די מקווה אבער ער וויל די פרויען זאלן קומען פרעג איך אים פון ווי האט ער צו דעקן דעם בודזשעט זאגט ער מיך קאסט די מקווה פינף הונדערט טויזענט דאלער א יאר סוף יאר ווען איך זע אז איך דארף אנהייבן צו צאלן אלעס גיי איך צו צו אפאר גבירים אין די איסט סייד און איך זאג וויפיל געסטו צו שטייער פאר די זאגט ער קיינער זאגט אים נישט אפ אונטער צען אלפים, ס'דא וואס זיי געבן הונדערט אויך, נאר דאס איז א מוראדיגע מצוה, נאר ביי אונז טאמער איז עס נישט ציוניות'דיג איז נישט קיין מצוה, איך האב שוין לאנג געזאגט מען דארף אראפנעמען די טורנסטיילס ביי אלע מקוואות, מען דארף לאזן אז א אידישע טאכטער וויל גיין אין מקווה קיינער איז נישט מחויב איר צו געבן קיין געלט נאר די קהילה, ווייל די קהילה מוז אויסהאלטן די אידן, פארשטייסט? כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, דער עולם איז זייער אנגעזייפט, אנגעלייגט און פול מיט. מצוות. איך וויל ענק זאגן א גוטע בשורה, איך הייס נחום ראזענבערג, איך בין אייביג דא ענק צו געבן א גוטע בשורה, די גאנצע זאך וואס א מענטש האט פון לעבן איז סעקס, דעטס אלל, סעקס דעטס איט סטארטס ווען, אפילו ביי צוויי יעריגע קינדער, און דאס באגלייט ביזן קבר, איך בין מאמין באמונה שלימה אז דו וועסט אויפגראבן ברוך מרדכי'ס קבר אדער ווען ער'ט פייגערן און עסט אויפגראבן יחיאל ברוינער'ס קבר און ארטי סאמעט עסטו זעהן א יאר נאכן טויט העט נאך זיין דער אבר וועט נאך זיין אן אויסגעשטרעכט ס'עט זיין נאך די ס'עט זיין חרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים מ'עט נאך האבן דארטן דעם דעם גיד דער אבר ס'עט נאך שטיין אויסגעשטרעכט בקומה זקופה עט עס נאך שטיין און ס'עט זיין נעבעך ביטער שוין קומט אויס אז די גאנצע זאך וואס דער טראמפ האט אונז צוגענומען מיט דעם וואס ער איז געגאנגען דא אין מלחמה, ער האט אונז צוגענומען אז די טשייניז האבן געווארפן פון סם המות, און זיי האבן צוגענומען יעדן דעם תאווה, אן א תאווה האט א מענטש נישט וואס צו לעבן, ס'דא אסאך אלטע מענטשן, אידן, גוים, זיי גייען צום דאקטער איך וויל שוין נישט מער לעבן, דער דאקטער פרעגט אמאל איינעם ער קומט אריין פרעגט ער אים טעל מי וואט דו יו דו פאר אינדזשוימענט אין לייף, פרעגט ער דו יו דרינק? זאגט ער נאו. פרעגט ער דו יו סמאוק? זאגט ער נאו. דו יו ראן אראונד וויט ווימען? זאגט ער נאו. זאגט ער סאו וואט דו יו ניד טו ליוו פאר? דאס איז די גאנצע לעבן פון א מענטש. און דער אמת איז ס'וואלט געדארפט זיין נאר ביי גוים אבער ליידער ס'איז ביי אידן אויכעט. אונז פארמעסט מען זיך מיט עני גויאישע לאנד מיט סעקס און זנות. מדינת ישראל צו ווילימסבורג. און אונז האבן נאך א בענעפיט וואס קיינער האט נישט וואס דאס הייסט א מקווה. מקווה, א מקווה דאס איז די גרעסטע קילער פאר כלל ישראל, ווייל א גוי ער זעט א שיין יונגעל ער וויל צו דעם צוגיין ער קען נישט ער האט מורא מ'עט אים כאפן, אבער טאמער מאכט מען אבער אז ער דארף גיין אין מקווה, און דער מגיד שיעור האט נאך אנגעזאגט אז ער מוז גיין אין מקווה ער מוז. דער גרויסער הייליגער בעלזער רב האט געזאגט איך וויל האבן א מקווה ווען ער האט געבויעט א גריפוס בילדינג, איך וויל האבן א מקווה, פרעגט ער בחורים זאלן גיין יעדן טאג, זאגט ער חס ושלום, ס'האט געמאכט לעת הצורך, א בחור האט געהאט קרי וכדומה, ער האט זיך אויסגעריבן אמאל, ער האט געהאט א שוואכע מינוט, זאל ער לערנען בטהרה, אבער גיין יעדן טאג חס ושלום, איז שוין געווען דער קדוש וטהור דער בעלזער רב. יעצט דער איינציגער ווער ס'האט געשטופט אז בחורים זאלן גיין יעדן טאג אין. מקווה, און אפילו ווען ער איז קראנק איז געווען סקווער. עניוועי, יעצט סאטמאר רב האט עס אויך אזוי פארשטאנען, מיינט נישט אז סאטמאר רב האט נישט געקענט זיין עולם, די חילוק איז נאר געווען אז סאטמאר רב האט נישט געקענט אייביג זאגן אלעס וואס ער האט פארשטאנען ווייל ער האט געהאט אזאלכע רשעים ארום זיך אז זיי וואלטן אים דערווארגן. דו ווייסט ווער עס האט זיך געדרייט ארום דעם סאטמאר רב? דער סמך מם אליינס. אנגעהויבן מיט די רעבעצן און עזריאל גליק און אלע שמונה שרצים האמורים בתורה. יעצט ביי רעבן זכר צדיק לברכה האבן זיך אויך געדרייט אסאך שקצים למשל אזוי ווי אברהמעלע ווערצבערגער וואס ער געווען דער פערזענטליכער שוחט פונעם רעבן ער איז אויך געווען א בעל קורא פארן רעבן דערציילט מיר א איד ער געווען א יונגל פון בערך זעקס אדער זיבן יאר איז אברהמעלע ווערצבערגער צוגעקומען אין די מקווה צו אים ס'איז געווען די גרויסע מקווה אויף בעדפארד עוועניו פֿינף הונדערט פֿופֿציק בעדפארד עוועניו איז ער צוגעקומען צו אים און ער אויסגעטון נאקעטערהייט ביי די שאוערס אויסגעטון און ער האט אים געאפערט ער זאל קומען מיט אים אין מקווה און ער וועט אים אויסלערנען צו שווימען, די מזל איז געווען אז דער איד האט מורא געהאט פאר וואסער זיך צו טובל'ען אז ווען ווען ער האט זיך באמת געדארפט טובל'ען האט אים זיין טאטע געמוזט אנכאפן די הענט. עניוועי, ס'ווערט געברענגט שמונה שרצים האמורים בתורה, כל מה שיש בים יש ביבשה, חוץ מן החולדה, ווייסט פארוואס? ווייל די חולדה איז נישט אזוי טמא אזוי ווי די מענטשן וואס זענען מטמא די אידישע קינדער אין מקווה, זיי מאכן. פון די מקווה א געשפעט. איך זאג די גאנצע צייט. ווילסט גיין זינדיגן? זאג דיין ווייב הערסט נאר, כ'וויל גיין זינדיגן. אזויפיל ווייבער האבן מיר פארציילט, זיי האבן מיך אפגעקאלט, ווי אנטוישט זיי זענען געווארן, קודם זיי האבן געזען מ'קען לעבן אן פארן צו ר' נחמן אויכעט. זאג איך אים דאס קענסטו נישט וויסן, א מאן קען נאך שטארבן מיט א מיתה משונה די יאר. זאגט איר מיינט ערנסט? זאג איך מאך ליצנות. און נאכדעם האט מען געזען אז העי, ס'בעסער צו זיין אינדערהיים ראש השנה מיטן ווייב, ווייל מ'קען רייטן אויפן ווייב. אין שולחן ערוך שטייט מען טאר נישט, שטייט אבער טאמער איינער זעהט אז ער ווערט נכשל מיט נסיון זאל ער וואוינען מיט די פרוי, נישט קיין גרויסע זאך, גיין אין מקווה ראש השנה אינדערפרי, עניוועי, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, וויל איך ענק זאגן אז זאלסט אנהייבן צו פארשטיין וואס דא טוט זיך. אויסער דעם איז דא א מימרא וואס כ'האב געהערט פון הרב שלום יודא גראס ביי אים אין שטוב, אז א איד האט געזאגט א ספרדישער אז ער געזעהן ער וועט נישט קענען דארט פארן צו ר' נחמן האט ער ארויסגעגראבן ר' נחמן, און איך געדענק כ'בין אמאל געווען אין אומאן וואומאן ווען כ'האב געבויעט די מקווה, האב איך געזען ס'איז געקומען עפעס איינער, ער פארקויפט העלט פוד זאכן, איך געדענק נישט יעצט זיין נאמען, און זיי האבן אויך אנגעהויבן ארויסצוגראבן רבי נחמן, אבער איך האב זיי גע'טענה'ט בהמות, דא איז דא א סעמענטענע וואנט וואס דאס גייט אראפ בערך זיבן אכט פיס, און כ'האב דאס געגאסן פונקטליך ווי רבי נחמנ'ס מצבה איז געווען, איז שוין לאנג נישט דא קיין רבי נחמן, בהמות זאלט עטס נישט זיין, עטס וועטס גארנישט טרעפן דא, עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. יעצט איינער שרייבט מיר אריין ר' נחום טייערער פארוואס פארגינט איר נישט ווען מענטשן פארן צו שטופן פרייע צדיקים, וואס גייט אייך דאס אן? סגייט מיך טאקע נישט אן אבער כוויל זאגן איין זאך איך האב ליב אז זאלסט נישט אויסהאפן דיין פרוי ווייל ווען דיין פרוי וועט געוואויר ווערן נאך צוואנציג יאר אז דו האסט געשטופט דארטן אין אומאן מקוואות, ט, צו אדער משוגע ווערן, זי וועט קריגן א נערוון בראך, אדער די גאנצע אידישקייט וועט איר גארנישט מער ווערד זיין. מען רעדט איינעם איין, ביי דעם צדיק וועסטו געהאלפן ווערן, דערווייל א נעכטיגן טאג מען נישט געהאלפן געווארן, מען האט נאך געזינדיגט, דאס איז פארוואס ס'גייט מיך אן, דו מאכסט א חילול השם, זאלסט טון געזונטערהייט, איך קען קיינעם נישט אפשטעלן, באט איין זאך. דאונט יוז ר' נחמן מיט די תורה מיטן לקוטי מוהראן מיט די אלע זאכן און דיין שייגעץ שטיק זאג דיין ווייב ליסן די ביסט מיר נמאס א יאר איין יאר אויס נאטינג טשעינדזשעס די ווערסט עלטער האסט שוין נישט אזויפיל כח צו סעקס ביסט שוין נישט אזא גוטער פארטנער אין בעט איך דארף האבן אן אנדערע דערס אלוועיס א טשעינדזש ווי'ר היר פאר א טשעינדזש. און וואס דאס וועט אויפטון איז אז אדער דיין ווייב וועט דיך זאגן קענסט גיין און בלייבן דארטן, אדער זי וועט דיך בעטן זאלסט נישט גיין ווייל א זאך וואס איז ווערט בפירסום האבן מענטשן נישט ליב צו טון, והא ראיה, ס'כאטש צענדליגע מענטשן אין אומאן וומאן וואס זענען געגאנגען מיט שייטלעך זענען זיי געגאנגען, זיי האבן אויסגעזען ווי גויים, עניוועי, ס'איז דארט דא משמרת הפיפי כדרדו, עניוועי, יעצט וויל איך דא קודם ארויפלייגן. אז ברוך השם א גוטע בשורה אז מ'האט כאטש צוריק אנגעהויבן צו מאכן שבתים אין אומאן, און איך האב שוין אנגעקאלט און געזאגט איך בין זייער ווילינג צו פארן, אבער עטס מוזט זאגן פארן עולם וואס ס'עט זיין וועגן די קלעסיקל זונות ווי מ'עט זיי טרעפן, אויף פושקינע גאס, צו מ'עט זיי טרעפן גאר אין די הויפט שטאט, אין די שטאט וומאן, דעס דארף מען וויסן, אדער קען זיין אין גאנץ סאפיא, עטס הערטס אויס.
העלא, סאנדעי נאוועמבער עיט, דיס קאמינג שבת איז גאנא בי שבת מברכים כסלו, ווי אר סעטינג אפ ענד געטינג רעדי פאר א שבת אין אומאן, די בארדערס אר אפען, די פרייסעס אר טשיפ, קאם ענד דזשוין אס, ענד עט די סעים טיים ווי אר פריפערינג רעדי פאר שבת חנוכה אין אומאן, אלסא בארדערס אר אפען, פרייסעס אר טשיפ, גיוו אס א קאל עט די אומאן סענטער, סעווען טרי טו, פאר ניין סיקס, וואן סיקס פאר סיקס, וויל טעיק קעיר אוו איט וויט דזשאסט וואן פאון קאל, טענק יו. דעס איז אויף ענגליש. די וואס פארשטייען נישט ענגליש האט עטס דא נאך איינס. א גוטע וואך, זונטאג, פרשת חיי שרה, כ א חשוון. מיר גרייטן זיך אויף שבת מברכים חודש כסלו, א שבת ביים רעבן אין אומאן, אין די זעלבע צייט גרייט מען זיך אויך אויף שבת חנוכה אין אומאן. רבותי כאפטס אריין, די גרעניצן זענען אפן, די פרייזן זענען ביליג, כאפטס אריין מ'וועט אייך צושטעלן די שענסטע און די בעסטע. רופטס אריין די אומאן סענטער עט סעווען טרי טו. פֿיר נײַן זעקס איינס זעקס פֿיר זעקס, כ'דארף צושטעלן אלעס אויפן שענסטן און אויפן בעסטן אופן, איר וועט באמת הנאה האבן. און דא הערט אט וואס איך האב זיי געזאגט, הערטס מיך אויס. אונז דאנקן מיר אייך מורא'דיג פאר די גוטע בשורה אז מען קען שוין צוריק גיין אין אומאן זומאן א שבת ביי רעבן, ס'דארף זיין מסתם פון אלעם גוטן, איז וואר, כ'האב נאר געוואלט פרעגן איין זאך, פאר אונז מאכן מיר פרעפערעישאנס צו פארן צום רעבן אויף אומאן זומאן וויל איך וויסן די זונות די וואס אונז האמיר פארפאסט יעצט פאר ראש השנה און אינמיטן זומער וואס מ'האט נישט געקענט פארן די זונות די ביוטיפול קלעסיקל פערצן פופצן יאר אלטעדיגע זונות וואס זיי קומען דארטן פאר צען דאלער און פאר א פישקעלע ציגרעטלעך צו זיי וועלן אויך דארט זיין צו נישט. יעצט דארפסטו אונז מודיע זיין דאס, ווייל אז מ'דארף טראגן דאס געלט דארף מען וויסן צו ס'איז דא אן עירוב, ווען נישט מוז מען עס טראגן אין די טאש, ס'זאל כאטש נישט זיין קיין הוצאה דאורייתא, און אויך דאס געלט איז מוקצה דארף מען עס אנגרייטן פון פאר שבת, געב אונז פונקטליך וואס ס'גייט דארט זיין, דו פערד וואס דו ביסט, דער אייבישטער האט עס צוגעשפארט וועגן דעם ווייל ער וויל ענק נישט דארטן. ער האט עס געזאגט וואס איך האב אייביג געזאגט. ווילסט גיין זינדיגן? דיין ווייב פרעגט דיך וואו דו גייסט? איך פאר, כ'זוך א קלעסיקל זונה אין יוראפ, איך פאר דא איך פאר דארט, אויב דו מיינסט אמת די קברי צדיקים, איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז געווען אין באפעלא, איך בין געפארן אויף באפעלא וועגן עפעס באקוקן א מקווה אין א געגנט דארט, בין איך צוגעפארן צום צדיק אין באפעלא, איר ווייסט וואסארא אן עולם דארט איז געווען, איר ווייסט וואס שלעכט דארט איז געווען, דער איז נאטינג ראנג, כ'האב געזען ס'שטייט אין. אויף איינע פון די בית החיים'ס אין בארא פארק איז דא עפעס א גרויסער צדיק, כ'האב געזען ס'שטייט דארטן א מורא'דיגע זאך אז טאמער איז דא קברי צדיקים אין שטאט און מ'גייט ערגעץ אנדערש זענען די צדיקים ברוגז און ס'קען זיין חלילה א חרון אף. יעצט דאס אלעס וואלט איך שוין עקסעפטעד, כ'וועל זאגן ר' שייע'לע איז געווען א גרעסערע צדיק אונז האמיר דאך שוין אלע טערמאמעטערס אונז מעסט מען דאך יעדן לויט די שיטה קדושה, אבער כ'וויל דיך פרעגן א שאלה, דו גייסט. דאך אבער דארט זינדיגן, וויי דע העל דו יו יוז דע נעים אוו סאטש צדיקים, ר' שמעון בן יוחאי, די אלע אנדערע וועם מ'נוצט, איך קען א פאל מיט דריי יאר צוריק אדער פיר יאר צוריק וואס א אינגערמאן איז געפארן צום וומאן זומאן, די ווייב האט געעפנט די קרעדיט קארד וואס איז אנגעקומען, זי האט געוואלט זען וואס אזא וומאן זומאן קאסט אפ, האט זי געטראפן אז ער איז געווען, ער איז בכלל נישט געווען אין יוקרעין, ער איז געווען אין דייטשלאנד אין א שטאט, איך וויל נישט זאגן וועלכע, וואס דאס איז באקאנט צו זיין א געי פלאץ, און זי האט מיר געוויזן די קרעדיט קארד, זאג איך אים קאנפראנט אים דאס בעסטע, ביקאוז ער איז געפארן זינדיגן, און שטעל דיר פאר ער האט מיטגעהאט א שותף אויכעט, מיטגענומען א מאכל אויכעט, מיט א פופיק מיט צוויי באלס, ער האט מיטגענומען א חבר, איך וויל נאכמאל זאגן פארן עולם, דאס נוצן די צדיקים, דאס מוז זיך ענדיגן. לאמיך דיר זאגן איין זאך וואס וואס דא יעצט געווארן וואס דאס גייט טוישן דעם גאנצן סדר ביז יעצט געב א קוק מענטשן האבן זיך אנגעגרייט גוטע אכילה גענומען כלי זמר און ארויסגעלאזט אויף די דרכים און געפארן אויף יוראפ מען האט זיך גוט גוט אנגעטון און אנגעגרייט גוטע פלעצער דארט און מען האט מען גייט ווי גייט מען גייט אויף קערעסטיר מען גייט אים זאגן מען גייט בעטן מען גייט מאכן א נייעם ניגון מען גייט אים בעטן דאס יעצט טו דאס יעצט מאך דאס. דא איז מען אהער געפארן צום צום רימניצער ביטשאך מקוה, איך פרעג וואס וואס וואס לייגט עטס ענק ארויף אויף אויף אויף וואס לייגסטו דיך ארויף אויפן רימניצער, פארוואס מוז ער טוהן יעדע מינוט וואס דיר פאלט ביי, און דו קויפסט אים אונטער מיט א ניגון, האסט א נייעם ניגון מיט שייע ב"ר משה ר' דעדעדע, איך פארשטיי, יעצט איינמאל פאר אלעמאל איז דער עולם געוואר געווארן, געענדיגט מיט די זאכן, דו קענסט נישט קומען אין רימניץ, געזעץ. אזוי וועסטו טוהן טראמפ טוועני טוועני ר' שייעלע טראמפ טוועני טוועני נאנאנאנאנא אנטשולדיג נעם נעם נעם גענדיגט מיט די זאכן פאר מ'פארט מ'לאזט זיך ארויס טראכט רעד דיך דורך מיט נארמאלע מענטשן לויט מעגסטו דאס טוהן מיט ר' שייעלע מעגסטו דאס טוהן מיטן רימניצער מעגסטו דיך ארויפלייגן אויף אים אנטשולדיגט און דאס האט זיך יעצט גענדיגט פאר דעם אליין האט זיך עס געלוינט. יעצט פארשטיי ווייסט איך האב ארויפגעלייגט אנפאנג אז איינער שרייבט מיר הרב נחום טייערע פארוואס פארגינט איר נישט ווען מענטשן פארן צו שטופן אונטער נאמען פון צדיקים וואס הייסט פארוואס איך פארגין נישט איך פארגין אים יא איך פארגין אים ער זאל גיין שטופן און ער זאל זאגן געדן כ'האב געזוכט א זונה דעטס אלל און ס'דא פלעצער ווי מ'קען געוואר ווערן ווי ס'איז ליגעל איך וויל נישט געבן קיין נעמען ווייל כ'וויל ענק נישט קאליע מאכן און ס'דא פלעצער ווי ס'איז הונדערט פראצענט ליגעל. אין בית מדרש ווי איך דאווען, איך דאווען דאך דארט נאר ווייל איך מוז, איך האב דאך נישט ווי צו דאווען, מען האט דאך מיך ברוך השם ארויסגעווארפן פון אלע קהילות ווייל זעהט אויס כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, איז געזאגט געווארן אין שול אויך אז חזקל טייטלבוים האט געקענט שטופן אין זיין שוועגערין און זי איז געווען אן אשת איש, זי איז אן אשת איש ענד הי מעסד אפ הער לייף, מען איז געגאנגען צו א דין תורה פרעגן צו דאס איז געווען באונס צו ברצון האב איך נישט געטארט דארטן דאווענען, איך האב דאס נאר נישט געוואוסט, דער אייבערשטער האט געפירט מען האט מיך ארויסגעווארפן, אבער איך וויל פארשטיין איין זאך, אויב אזאלכע זאכן גייען פאר, פרעגט ער מיך פארוואס איך פארגינס זיי נישט, איך פארגינס זיי זייער פיין זיי זאלן טון און שטופן וויפיל זיי ווילן, באט איין זאך, ושם אלהים אחרים אל תזכירו על פני, זאגטס נישט די נאמען פון די צדיקים אז עטס פארטס צו זיי, לעטס בי רעאליסטיק, זאג איך גיי זוכן א זונה. אין די שול ווי איך דאווען איז דארט דא איינער וואס ער פלעגט פארן אייביג אויף פונטא קאנא, איך האב געוואוסט וואס פונטא קאנא איז ווייל איך האב געמאכט א מקווה אין ווענעזוועלע און איך האב יעדעס מאל געמוזט זיך אפשטעלן אין פונטא קאנא אזוי איז געווען די פלייט, האט מען מיר אנגעזאגט זאלסט נישט ארויסגיין פון פליגער זיץ צוויי שעה אויפן פליגער ווייל פונטא קאנא איז דא זונות אז ממש. אפילו דו קענסט נכשל ווערן. עניוועי, איז געקומען יעצט איינער יעצט ביי אונז, ס'איז געווען שמחת תורה, פרעג איך אים נו, וויאזוי איז געווען פונטא קאנא, זאגט ער וואס רעדסטו, פונטא קאנא איז אלטע זאכן, איך גיי שוין היינט אין א נייע שטאט, ס'איז דא שענערע זונות, יונגערע זונות, און זיי ארבעטן מיט געזונטערהייט אזוי ווי עס דארף צו זיין, פרעג איך אים וויאזוי הייסט די שטאט, זאגט ער מיר. ס'איז אויכעט איינע פון די שטעט דארטן אין סענטראל אמעריקע. איצט אונזער אינגעלייט ווילן זיך גיין זינדיגן, ער זאגט דיר אפן ער גייט און ער האט נישט קיין מורא, ער זאגט מיין ווייב קענסטו נישט פארציילן ווייל כ'האב נאכנישט חתונה געהאט, דעטס איט. ער נעמט צדיקים, כ'פאר אויף קברי צדיקים פאר איך, צדיקים קברי צדיקים, דו פארסט זינדיגן נוץ נישט דעם צדיק, און מאך זיכער נאך א זאך אז נאכדעם וואס דו וואוינסט מיט די זונות קומט ביינאכט גייסטו נישט אין בית החיים אן קיין מקווה, כאטש מען כאפט זיך אן דעם צדיק'ס קבר אויך. סאו מיר איז עטס נישט מער גלויף אין די בולשיט, איך בין שוין צוגעוואוינט צו די גאנצע בולשיט. יעצט וויל איך ענק זאגן, דא לייג איך ארויף אין הלכות מסירה וואס דאס הייסט א מסור, ער איז הונדערט פראצענט גערעכט ווייל איך האב עס דורך געטוהן, ווייל יעדער האט דאך מיר נאכגעשריגן מסור, ווייל סאקמער קאקמער האט א מנהג, די רבי מיט זכרונם מיט לברכה מיט די אלע שטותים, דאס איז גאנץ סאקמער קאקמער, זיי האבן צוגעלאזט מען זאל מאכן משכב זכר פאר יעדן יונגל, און מען האט געטוהן אין אלע מקוואות וואס מען האט נישט געטארט, מען האט אויסגעריבן און אויסגעלעקט. קינדער וואס האבן נישט געוואוסט בין ימינו לשמאלו, מיר האט דערציילט יעצט יום כיפור, ער איז געקומען צו אונז איינער אין שול דאווענען, איך קען אים נישט, איך קען אים אויפן זעהן, איך קען אים נישט אויפן נאמען, זאגט ער רבי נחום איך בין געקומען דאווענען מיט אן ערליכן איד, פרעג איך ווער איז דא ביי דיר אן ערליכער איד, זאגט ער דו, פרעג איך פארוואס, זאגט ער איך בין געווען א יונגל אין חדר און דער רבי האט מיך געלעקט און געשמיסן און געשטיפט, אין די מחילה, און נאכדעם בין איך געווארן אזוי עדיקטעד דערצו אז איך אליינס האב שוין אנגעהויבן נאכצולויפן, איך בין נאכגעלאפן נאך אנדערע, ענד איי ענדשויד איט, זאגט ער, און היינט בין איך א אפגע'חומל'טער מענטש, כ'האב חתונה געהאט, כ'האב זיך גע'גט, כ'האב נישט געהאט קיין געפיל מער צו סעקס פון א פרוי, ער האט זיך אויסגערעדט פאר מיר יום כיפור, פרעג איך אים וואס ביסטו געקומען דאווענען צו מיר, איך קען דיר אויך נישט העלפן, זאגט ער, ניין איך בין געקומען זען וויאזוי א מענטש האט מיטגעמאכט. האט אזויפיל יסורים פאר גארנישט און ער גייט ווייטער און ער האט געשריגן הויעך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איר זעהט וואס אונז האמיר אויפגעטוהן דא פאר די קינדער ווען איך האב אנגעהויבן מיין מישען איז די ערשטע זאך האט סאקמער קאקמער אנגעהויבן אז אין יואל יואל יואל משה שטייט עס נישט בהמות וואס איר זענט שטייט אז מען טאר נישט מסר'ן האב איך געזאגט פארגעס ויואל יואל מיט פארגעס ויואל משה איך וויל פארן צו צו גרויסע רבנים בין איך געפארן צו ישראל האבן דארט געזעסן א האלב יאר, ס'האט מיך געקאסט א קיימא לן פון אריבער פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער, ווייל כ'האב געמוזט יעדן איינעם געבן א אפאר טאלער אויכעט, ס'זעצט זיך נישט אראפ מיט דיר יעדער איינער, יעדער נישט דיין בהמה, ספעשעלי אין אזא מין סאבדזשעקט, און זיי האבן מיר געגעבן בריוון אז נישט נאר ס'הייסט נישט קיין מסירה אז מ'גייט דערציילן פאר די גאווערמענט אויף איינעם אז ער שטופט אין די מחילה צו ער טוט זנות, נאר ס'איז נאך א ענין פון א מצוה פון ובערת הרע מקרבך. אויף דעם זענען אונטערגעשריבן די גרעסטע גדולים וואס ס'איז דא. ווי וואס איז געווען דעמאלטס? ס'איז דא דער די פון חושן משפט אין בני ברק, ס'איז דא דער טשאקאווער, ר' מאיר בראנדסדארפער, און נאך אפאר ליטווישע רבנים, כ'האב פון יעדן א בריוו, און דאס אלעס האט מען געדרוקט, יעדע יאר קומט ארויס א ספר וועגן אלע שווערע שאלות וואס האט דאס האט זיך דורכגעווארפן דאס יאר, איז דא אזא ספעשל ספר, און דאס קומט ארויס דארטן, די אלע תשובות זענען געדרוקט, איך איך האב עס עקסטער ארויסגענומען ווייל ס'איז דאך. פאר מיר געשריבן געווארן און פאר איך גיי נאך שטארבן בלי נדר קומט ארויס א ספר אז די גאנצע שיטה קדושה איז געווען פול אוו שיט אז מען זאל באהאלטן די זנות וואס מען האט אפגעטון דא מיט די קינדער און איך האלט עס ביים ארויסגעבן ווייל ביז ווילאנג עטס האטס נישט געשריבן גארנישט ער איז א געזונטער אינג מען האט געזאגט אויף מיר יא איך חייב נישט איך חייב עטס האטס עס געדרוקט און עטס עס געדרוקט יאר חדשים לאנג אין ענקערע צייטונגען וויל איך ווייזן פארן עולם אז עטס זענטס געווען סאטמער איין שטיק סטרא אחרא וואס ענקער גלייכן איז נאכנישט געווען אויף די וועלט, אזוי ווי כ'האב געזאגט פריער, ווילסט גיין זינדיגן שטופ אריין א קינד אין די מחילה, אבער נישט ברענג נאך א תשובה, וויאזוי סאטמאר האבן געזאגט, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום אל תהרהר אחריו, שמא עשה תשובה, זאגט די גמרא שמא עשה תשובה ודאי עשה תשובה, זאגט די רבי די טייטש איז ודאי עשה תשובה, ער האט געשריבן א תשובה ביינאכט אז אלע זיינע שייגעץ שטיק זענען מותר לכתחילה, דאס האטס עטס געטון, עטס האטס געכאפט נחום ראזנבערג עטס האטס אים פארשעמט, נאכדעם איז ארויסגעקומען אז אלע ענקערע רבנים, אפילו זאליקא און אפילו אהרוניקא און אפילו דער חזקי טייטלבוים זענען נואפים פירסט קלעס, און דאס אלעס קומט ארויס ווייל אז יענץ איז געדרוקט שווארץ אויף ווייס מיט אותיות מרובעות מוז דאס זיין געדרוקט שווארץ אויף ווייס מיט אותיות מרובעות, און איך האף עס צו דרוקן זייער בקרוב ווייל א מענטש ווייסט דאך נישט ווי לאנג ער וועט לעבן, נאכדעם וועט מען זאגן מיינע קינדער ניין ס'איז נישט קיין כבוד פאר דיין טאטן ס'איז נישט קיין כבוד, אה, לאז דיך אפ.

ווייסט, מען שטופט א קינד אין די מחילה, זאג יעצט שטעך דיך אויסלעקן אויך. די מע האט זיך אויפגעפירט דא מיט אזא מנהג הפקר אז יעדע וואך, איך דאוון דאך אין א שול ווי מען לאזט מיך נישט דאווענען נאר דארט, יעדע וואך קומען חברה און זיי וויינען זיך אויס גאנץ ראש השנה אנשטאט צו זאגן יוצר האב איך אויסגעהערט נעבעך די צובראכענע נשמות איך האב זיי געזאגט קומטס דאווענען, יום כיפור האב איך זיי געבעטן דאווען נישט קום פאסטן האבן זיי געזאגט אקעי און זיי האבן געפאסט און זיי האבן מיך געהאלטן ביזי א גאנצן טאג. איצט האבן מיר אנגעמאכט א חרבן איום ונורא אז א יצחק לבנה שטערן קען זיין א מחנך ביי קינדער אין וועווערלי, איינער האט מיר געזאגט ער פרעגט אים זאגט צווישן די פיס איז דא עפעס א זאך ס'קומט ארויס ווייסע און דער קינד האט נישט געוויסט וואס ס'טוט זיך מיט זיך אבער מיין מיין האטליין דאס איז אין חרם ער איז געווען דער אנדרייער ער האט געמיינט ס'וועט נישט ארויסקומען דער עולם יעדער רופט פאלט היינט כורעים איינער האט געפייגערט איינער האט געהאט א קינד האט אים געפייגערט. איינער האט אים א קינד קראנק געווארן, זיי קומען מיך איבערבעטן, זאג איך דו האסט מיט מיר נישט געזינדיגט, כ'וועל דיר זאגן אזוי ווי דער ליבאוויטשער רבי האט געזאגט, געקומען איינער נחמיה וועבערמאן דער ימח שמוניק זיצט איינגעלייגט אין תפיסה, כ'ווינדער מיך צו ר'האט דארטן א גוי פרענד אויכעט דער זאל קענען מיטן אביסל שטופן ווייל טאמער נישט דארף מען אים צושטעלן, ווי שטייט דאך אין די גמרא א תלמיד שגלה מגלין רבו עמו, פארוואס ווייל דער רבי האט דאך מיטן געמאכט זנות, שיק דעם רבי'ן זאל מיטן ווייטער שפילן זיך, עניוועי איז ער געגאנגען, הערסט נחמיה וועבערמאן שטעל דיר פאר. ער איז געגאנגען ער בשותפות מיט די כהן דער וואס האט געפירט אמאל אין סאטמאר די פראגראמס מען האט אים ארויסגעווארפן יעקב שמעון כהן זיי האבן אפגעשניטן פאר קארף די בארד קארף האט געהאט א לאנגע בארד ער איז אנגעקומען אין סעווענט סעווענטי אן א בארד פרעגט אים דער רבי וואס איז געשען מיט אייך זאגט ער רבי איך האב געלערנט פאר תניא האט מען מיר אפגעשניטן די בארד מען האט מיך אריינגעכאפט אין א קאר בקיצור דער רבי האט זיך זייער גערעגט האט דער רבי געזאגט זיי האבן ניט געטשעפעט מיט אייך זיי האבן געטשעפעט מיטן בעל התניא און מיטן בעל שם טוב, און זיי וועלן באצאלן פאר דעם, די ווערטער וואס דער רבי האט געזאגט האט געדויערט צוואנציג יאר און מער ס'זאל מקויים ווערן, צוואנציג יאר שפעטער האט מען געכאפט דעם נחמיה וועבערמאן און מ'האט אים אריינגעיוטשקעט הונדערט און דרײַ יאר, דעמאלטס איז קארף געגאנגען און ער האט געפרעגט דעם רעבן צו ער זאל מאכן א ליגעל. א לאוסוט, כ'קען דאך פאר דעם גיין זיצן. זאגט ער, ניין ניין ניין, איר זאלט גארניט טון, אז איר העט גארניט טון, העט זיך דער בעל התניא אננעמען פאר זיין כבוד און אויך דער בעל שם. אין היסטערי אוו די יוניידעד סטעיטס האט קיינער נישט באקומען הונדערט און דרײַ יאר פאר טשעפען א מיידל. קיינער נישט, און איך האב געבעטן נחמיה, איך האב דיר פארשאפט א דיעל, פינף יאר עסטו זיצן, עסט פלידן גילטי, און דו זיצן נאר דרײַ ווייל נאך דרײַ יאר ביסטו ענטייטלט פאר ארויסצוקומען, שרייען זיי היינט יא סאטמאר האט זיי פארפירט, נישט סאטמאר, דער בעל שם איז געשטאנען דארט, און דער בעל התניא איז געשטאנען דארט, עניוועי. דאס אלעס איז געשריבן אינעם רבי'נס תורות, עס איז נישט וואס כ'האב געהערט אין א מקוה, ווייל מ'לאזט דאך מיך נישט גיין אין קיין מקוה, עס איז דא אין תשמ"א, וועט עטס קוקן ביי די תורות פון ליבאוויטשער רבי'ן שבת קודש פרשת פנחס, איז זאגט עס דער רבי, ער איז מסביר, ער האט געהערט אז אין ווילימסבורג אין אלע מקווה'ס האט מען זיך געפרייט, מ'האט אפגעשניטן א איד א בארד, ס'איז געווען א שמחה אין אלע עולמות, א שמחה איז געווען, זאגט ער אז מ'טאטשט א איד דיקנא קדישא, אידן האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דעם, נאר גארנישט, דאס איז. האט מען דאס איז יאנגסטערס דעי געבוירן געווארן אזוי מיט זנות און זענען פייגער מיט זנות סא עניוועי סא דאס איז וואס דא פארגעגאנגען די גאנצע צייט סא דאס דארפסטו וויסן שמילי איך בין דיינס א פרענד אבער דו דו האסט נישט קלאר ארויס די סוגיא פון ווען סאיז מסירה ווען נישט ווען א רבי שטופט אין דיר אריין אין דעם פיפיק אין תחת טאר מען נישט גיין מסר'ן סאיז מסירה אבער אז טאמער טוט עס איינער וואס א שונא פון סאטמאר וואס מען וויל אים באגראבן מעג מען אפילו זאגן א ליגנט אז ער האט געשטופט כאטשיג סאיז נישט אמת יו העוו טו געט יור פעקטס סטרעיט. גערעכט. און דאס וואס איך האב דערנאך געוואלט פאררעכטן ווייל דו זאגסט זייער גוט, איך האלט אויך אזוי, איך האלט אז דאס וואס איך טו איז נישט קיין מסירה, איז דא הרב שאפראן שרייבט אז דאס איז נאך א מצוה פון ובערת הרע מקרבך, און נאך אנדערע האבן עס אויך געשריבן, איך געדענק נאר נישט פונקטליך יעצט ווער. סאו וואס האט סאטמאר געמאכט די נייע תורה, תורה חדשה מאתי תצא? עניוועי, סאו איך וויל עס ארויף שטעלן פארן עולם דער עולם זאל עס הערן, און פאר איך שטעל עס ארויף וויל איך נאך מיך דערמאנען נאך א זאך, איך וויל יעדער זאל געדענקען. אהרן און זלמן לייב האבן געמעגט גיין אין ערכאות, דרעטליגערס, און אין בני ברק האבן זיי געמעגט גיין אין בגץ, דער מונקאטשער שטינקאטשער אין בארא פארק איז געגאנגען קעגן זיין טאטן אין בגץ, האט דער רבי גערופן דעם ברודער האט אים געזאגט זאג אים איך וויל ער זאל שוין ארויס גיין פון דארט, זאגט דער רבי ספר תורה בעל שם טוב געגאנ איך וויל נישט קיין מעשות, עניוועי יעצט הערט אויס דא ר' שמואל ניימאנס פסק ווען ס'הייסט ווען מ'מעג גיין און ווען מ'טאר נישט גיין.
הערטס עס אויס. ס'איז דא א דין אין אין די גמרא א זאך וואס הייסט א מסור, א מסור מיינט די נארמאלע ציור פון א מסור וואס ס'שטייט אין אין די גמרא אין שלחן ערוך, ווייסט אמאליגע צייטן די גאווערמענט טאמער יענער אויב יענער האט האט האט געהאט געלט איז די גאווערמענט געקומען צונעמען די געלט, מ'רעדט באופן ווי געלט וואס ס'קומט זיך נישט פאר יענעם, ס'טייטש די ציור אין שלחן ערוך איז לאמיר זאגן אז איינער איינער דארף געבן געלט. איינער האט געגעבן געלט פאר די גאווערמענט און יענער דרייט זיך ארויס דערפון, מ'רעדט באופן ווי מען טאר נישט, יא איז ווען איינער קומט זאגן פאר די גאווערמענט יענער האט געלט און ער גייט ער גייט צונעמען די געלט וואס עס קומט זיך פאר די גאווערמענט, לכאורה טרינקען שלחן ערוך הייסט מען נישט קיין מוסר, א מוסר מיינט אז מען מאכט אז יענער זאל זאל זאל דארפן געבן געלט מער ווי ער דארף. יא איז ממילא שטייט אז מען א מוסר און די גמרא זאגט א מוסר איז זייער א הארבע זאך, גמרא זאגט א מוסר איז חייב מיתה, פארוואס א מוסר איז חייב מיתה, ער ווערט גערעכנט ווי א רודף, וואס איז א רודף, אפשר וועט די גאווערמענט אים אריין לייגען אין דזשעיל און נאכדעם וועט מען אים פייניגען דארט, בקיצור א דזשעיל אסאך מאל ווערט מען געפייניגט פון די אנדערע מענטשען, אפילו היינטיגע צייטען, ס'קען אויסקומען א פיקוח נפש שאלה, א מוסר איז א. רודף אחר חבירו להורגו, במילא מעג מען אים הרג'ענען, יא ס'שטייט אין שלחן ערוך, ס'א מצוה אים צו הרג'ענען, יא ס'שטייט אין די, אמאל איז געווען די מנהג אריינצוווארפן א מסור אין די מצה בעקערי, געגאנגען שיבן מצות מ'האט אים אריינגעווארפן אין די מצה בעקערי, און ס'ברענגען די תשובת הראש, די ראש שטייט אז ס'געווען יום כיפור וואס אויסגעפאלן אין שבת, זאגט ער פאר נעילה, מ'האט געלייגט די מסור אויף די ארון קודש און די גאנצע עולם האט אים באווארפן מיט שטיינער, שוין בקיצור איז ער, ס'א הארבע זאך. פארמסר'ן און די שאלה איז היינטיגע צייטן צו איינער איינער גייט און ער פארציילט פאר די גאווערמענט עפעס א געוויסע זאך און די גאווערמענט נעמט קער יא סטייטש לאמיר זאגן אז יענער דרייט זיך ארויס פון טעקסעס און די גאווערמענט האט צוגענומען פון אים אלעס יא ער ער ער מאכט א לאוסוט ער מאכט א לאוסוט מיט דעם מיט דעם וואס ער מאכט א לאוסוט וועט די גאווערמענט קומען מיט זייערע הלכות.

יא שטייט אבער איך מוז זיין הונדערט פראצענט אז ס'איז אמת, יא ס'דא מענטשן וואס זענען זייער מקיל אין דעם, אבער מ'האט נאר געהערט עפעס א מעשה איינער האט פארציילט אבער ד ד ד ד, מ'האט עס געהערט דארטן אויף די האטליין, שוין, מ'גייט מ'גייט מסר'ן, דאס טאר מען נישט, יא מ'דארף וויסן הונדערט פראצענט אז ס'איז אמת, יא אויב אבער מ'ווייסט פאר הונדערט פראצענט, מ'ווייסט פאר א פאקט, יא און הכוונה מ'דארף וויסן טאקע פאר א פאקט, יא נישט וואס מ'האט געשמועסט. איך ווייס א מעשה, א מענטש האט מיך פארציילט אז אז אז אז אז בקיצור זיין טאכטער האט אים געזאגט אז יענע מענטש אהער און אהין איז ער געגאנגען הערסט ער געמאכט א לאוסוט אויף יענעם מען האט צוגענומען זיין הויז דער מענטש וואוינט אין יענעמס הויז משוגע ווייס איך איך געהערט די מעשה וואו אוה יא אזא מעשה. פאר יענעם קונים האט מען געזאגט אז ער דארף ער טאר נישט וואקענען זיין יא בקיצור קיינער האט נישט מברר געווען צו די מעשה איז אמת צו נישט לויט ווי ס'קוקט מיר אויס די מעשה איך נאכאמאל איך בין נישט אריין געגאנגען אין דיטעילס איך בין נישט נוגע געווען איך זאג אבער השקפה ראשונה ווייס ווען מ'הערט די מעשה זעהט עס אויס ווי כאילו איינער האט נישט געהאט קיין פרנסה האט ער געטראכט אז האט ער א גוטע וועג האט ער גוטע וועג צו האבן א דירה. ער האט געצאלט רענט פאר זיין באלעבאס אין די הויז, און יענער איז געווען אזא תמים, איש תמים היה בדורותיו, האט ער געטראכט האט א עצה, גייט זאגן זיין טאכטער זאל זאגן כך וכך, און טענה'ן מיר אויף בקיצור, און ס'איז די הויז איז געווארן זיינס, קיצור, וואס? און שוין, און און און איך רעד איך רעד אבער איז דאס דאס א זאך וואס מ'טאר נישט טון, און און און און פארקערט, יענער למשל דער.

די איינציגסטע וועג וויאזוי יענער וויאזוי יענער זאל יעצט אויפהערן מיט זיינע שטיק איז צום איינשפארן אין דזשעיל און דארט בלאנגט ער אין אנדערע ווערטער ס'איז נישטא קיין עצה נעבעך יא אלע פרעגן די קשיא אבער ער ער איז נעבעך נישט שולדיג איך הער אבער ס'איז שוין א מזיק ס'איז שוין א מזיק וויאזוי איז נישטא קיין עצה יא איי אין די תורה איז נישטא א עונש פון איז נישטא א עונש פון איינשפארן ס'איז נישט אלס עונש. ס'איז נישט פשט אז מ'גיט אים א עונש, די פשט איז דארט בלאנגט ער ווייל ער קען נישט זיין ער קען נישט בלייבן אין די גאס, יא, אבער מה שאין כן א א ציור סתם אזוי, כ'האב א לאוסוט, כ'האב א לאוסוט אויף יענעם, פארוואס? ווייל כ'קען מאכן געלט, כ'קען מאכן א פשרה מיט יענעם, כ'וועל יענעם בעטן מיליאן דאלער און אנטי געבן פינף אנטי געבן א האלבע מיליאן, א האלבע מיליאן טאר טארסטו אויך נישט נעמען פון יענעם, לויט וועלכע הלכה קענסטו נעמען פון יענעם א האלבע מיליאן דאלער? ממילא איז די, יא ס'הארבע הלכות ווען. אויב למשל מען וויל יענעם זאגן אז ווייל יענער יענער וואוינט אין מיין דירה פאר פרי, מען זאגט איך גיי דיך מסר'ן ווייל, אבער למעשה ס'וועט אנקומען למעשה גייט מען עס, ס'איז נאר יענעם צו דערשרעקן, יא דאס וועט מען זען מירצעשעם מארגן. רב שמיעל טייערע איך וויל דיר פאררעכטן וואס דארט איז געווען, ס'איז נישט ער האט געוואוינט אין יענעמס הויז און די גאווערמענט האט געהאט א רעכט, די אלע זאכן איז נישט פונקטליך וויאזוי דו זאגסט עס, אין די פרשה בין איך געווען אינוואלווד פון אנפאנג ביז צום סוף, ס'איז געווען א איד וואס ער איז געקומען פון ארץ ישראל דא צו וויזיטן די מוהרא"ש. און ער האט דא א טאטן. און ער האט געדינגען א דירה ביי דעם וועג. יעצט דאס מיידעלע האט זיך געדרייט ביי אים אין שטוב און זי האט אים גערופן סבא. יעצט ער זאגט אז וואס ער האט מודה געווען פאר די פאליס איז אז ער איז געווען אין שאוער און זי האט געזען אים אויסגעטונערהייט. זי האט אריינגעוואקט זי האט געזען ער איז אויסגעטון האט זי געפרעגט איך האב דאך נישט אזאנס. בקיצור האט זי אים געפרעגט צו זי מעג עס טאטשן האט ער געזאגט אזוי טאטשן טארסט עס נישט. אבער איך גיב דיר בעסער טרעסן, קענסט עס ארויפלייגן און ארומווישן. איז ער האט אונז געזאגט אז דאס האט ער מודה געווען צו די פאליס. און אבער אינ'אמת'ן אריין האט מיר די טאטע געזאגט אז ער האט זי געלעכערט. א יונג מיידעלע פון זיבן יאר. שוין, ווען אונז האבן אריינגעזעצט דעם חברה'מאן, קודם כל האט ער געפרעגט די מוהרא"ש ער איז א תלמיד פון מוהרא"ש און ער וואוינט אין יבניאל, האט ער געפרעגט די מוהרא"ש צו ער מעג צו נישט. האט די מוהרא"ש געזאגט אז טאמער פרעגסטו מיך נאכאמאל אזא זאך זאלסטו מער מיין טיר נישט איבער. טרעטן, דו פרעגסט צו מען מעג? דו זאלסט שוין גיין צו די פאליס. קיצור ער איז געלאפן צו די פאליס, און די פאליס זענען גראד געקומען און מען האט יענעם אויפגעפיקט. מען האט אים אויפגעפיקט און מען האט אים געגעבן א זיבן יאר סענטענס, סעווען יערס. פארוואס? ווייל אונז ווייס מיר אז ער האט זי דורך געלעכערט, ווייל מען שפילט זיך נישט מיט א אנגעשמירטן פופיק אין יענעמס פיסק, ער האט זי דורך געלעכערט, אונז ווייס מיר, איך בין געווען די ערשטע פון די גאנצע זאך, נאך דריי פיר יאר האט ער באקומען נעבעך א. קראנקהייט אויף די לונג, מ'האט אים געמוזט מאכן אן אפערעישאן, האט ער מיך אפגעקאלט אז ער גייט שטארבן, זאג איך וועסטו שטארבן וועסטו שטארבן, איך מיין וואס קען שוין זיין, און סוף איז געווען ער איז דורך געגאנגען ווייל די פריזן האט גוטע דאקטוירים, זיי נוצן שפיטעלער מיט גוטע דאקטוירים ווייל זיי ווילן נישט ער זאל שטארבן ביי זיי, ער איז ארויס געקומען נאך זיבן יאר, יעצט ער איז נישט געזעסן גאנצע זיבן, ער איז געזעסן מיינעס א שליש ווייל ער האט זיך גוט אויפגעפירט, יעצט אין די זיבן יאר איז געקומען א לויער און ער האט געזאגט.

איי דאס צו טון מיטן אייבערשטן, דו האסט עס דאך אבער אויך צו טון מיטן אייבערשטן, האסט דאך אפגעהארגעט א זיבן יעריג מיידעלע וואס איז געקומען וויזיטן איר גרענדפאדער, סאו בקיצור דאס איז וואס דארט איז געווען, דיס איז טו מעיק קליר וואט העפענד דער, און זאג נישט אז יענער איז א גנב, ער איז נישט קיין גנב, דו ווייסט ווארום וואס דארט איז געווען, עס איז נישט געווען קיין מסירה ווייל ער האט געצאלט רענט און מען האט געצאלט אונטערן טיש און אלעס איז נישט געווען, סאו טו מיר א טובה, אונז זעמער נישט אזוי אף טרעק ווי איר מיינט, נא נא נא, דאונט טינק סאו, דאונט טינק סאו. כ'קען דיר זאגן איין זאך שמואלי, משה רבינו זאגט לא חמור אחד מכם נשאתי, כ'האב אויך שוין ביי קיינעם נישט גענומען דא קיין געלט, געאפערט האט מען מיר, ס'האט שוין געהאלטן אמאל ביי צוויי הונדערט טויזנט יו עס דאלער, און כ'האב געזאגט איך ברויך נישט ענקער געלט, כ'האב זיי געזאגט וויפיל געלט איך ברויך אויף צו לעבן האב איך שוין, אחוץ אז דער אייבערשטער האט מיר געגעבן נאך הונדערט און פופציג יאר צו לעבן, אפשר האב איך נישט גענוג מיט די אינפלעישאן רעיט, אבער אזוי האב איך דאך גענוג, און וואס גיי איך טון מיט דעם געלט, איך גיי עס לאזן בירושה, ס'וועט מיך אמאל איינער אפרישיעיטן נאך מיין טויט אז כ'האב אים געלאזט. פופציג טויזענט צו הונדערט טויזענט? סאו וואט די העל? ניין ניין ניין ניין, די האסט א טעות געהאט אין די גאנצע זאך און איך וויל עס דיר פארעכטן און איך וויל עס ארויפלייגן כדי מען זאל נישט מיינען אז מענטשן מאכן משוגע און לאוסוטס און דאס און מען מעג עס יא מען טאר נישט, מען האט אלעס געטון אויסגעהאלטן אין די הלכה, גענומען אומשולדיגערהייט געכאפט א מיידל און ער האט זי באגראבן? פארוואס? און אין די תורה שטייט דאך אויך אז ס'איז דא אזא זאך ווי נזק צער ריפוי שבת בושת. מענטשן האבן אנגעהויבן צו טענה'ן אויף מיר, ניין דער אייבישטער און דו טארסט נישט, זאג איך, לאמיך דיר עפעס זאגן, ביסט גערעכט דער אייבישטער, קומט אויס אז די גאנצע תורה פון נזק צער ריפוי שבת בושת איז נאר געמאכט פאר כופרים, די וואס גלייבן נישט אין אייבישטן, ווען איינער גלייבט אין אייבישטן דארף ער זאגן דער אייבישטער האט עס געטוהן, ניין דער אייבישטער זאגט איך האב עס געטוהן אבער דו דארפסט באצאלן דיין פרייז. נאכדעם האב איך געוואלט וויסן נאך א זאך, ער האט אפגעשמועסט מיט זיין טאכטער און נאך אלע אינוועסטיגעישאנס איז עס דורך געגאנגען, איך ווייס פון צענליגע פעלער, נישט פון צען נאר. פון הונדערטער פעלער וואס מ'האט געטרייט צו פולן אזאלעכע דזשאוקס, און נאך זייער ווי מ'זאגט וואס זיי טוען דאס אינוועסטיגעיטן, זאגן זיי גראד צו ליגנט. איך האב געהאט אמאל א פרשה וואס אין ארץ ישראל איז געווען א געגנט וואו ס'איז דא די שוק מחנה יהודה, און דארט איז געווען הונדערט קינדער וואס מ'האט זיי גערעיפט, הונדערט קינדער, און למעשה עס איז געווען איין מלמד האט זיך געהאנגען, מורא געהאט ארויסצוקומען, און הי דידנט וואנט פעיס די מיוזיק, למעשה מ'האט אסאך קינדער פארהערט און מ'האט געזאגט זיי זענען געווען שוין געפראגרעמט, און זיך אויסגעוויזן אז די מאמעס זענען געקומען און זיי האבן געזאגט פאר די קינדער דו ווייסט טאמער מען וועט דיך פרעגן טאמער מען וועט דיך פרעגן זיי האבן געפראגרעמט די קינדער די ריכטיגע חוקרים כאפן דאס זייער שנעל סאו די מיידל האט געזאגט און קען זיין דו דערציילסט א מעשה פון א מיידל דערצייל די גאנצע מעשה קען זיין ער האט איר גערעיפט אויך מען האט געמאכט אן אוט אף קאורט סעטעלמענט דאס קען אויך זיין באט ס'איז נישט סתם יענער האט געוואלט כאפן יענעם סאו איט דזשאסט דאז נאט ווארק לייק דיס דזשאסט דאזענט ווארק לייק דיס איז ממילא אזעלכע מעשיות זאלסטו נישט צייל. נאכדעם איז דא נאך א זאך ס'איז דא א תשובה מנחת יצחק ווען איינער פרעגט צו ער קען ווערן א טשארטערט אקאונטענט א טשארטערט אקאונטענט איז אזוי ווי ביי אונז א סי פי עי איז אין ענגלאנד הייסן זיי טשארטערט אקאונטענט שרייבט ער די טארסט נישט די טארסט נישט זיין פאר די גאווערמענט א טשארטערט אקאונטענט איי איך גיי דאך לויטן געזעץ באט קיינער האט דיך נישט געשטעלט אז די זאלסט גיין זיין די געזעץ פארזארגער סאו עס איז דא געווען אסאך הלכות ס'איז נישט אזוי גרינג די איינציגע מאל וואס ס'ווערט גרינג איז אזוי ווי דאס מיידל זאגט יענער האט איר געוואלט טאטשן אהא דעמאלטס גאו

א חינוך מוסר? זאלן זיי אלע גייען אין דער ערד די סאטמערע חיות, און דאס האט זיך דער עולם האט אויסגעלערנט, ס'האט זיך אפגעשטעלט די אלע סעקשן עיט געגנב'עכטס און דאס אונטערשרייבן די לענדלערס מיט די אלע פאלשע זאכן האבן זיך אפגעשטעלט, פארוואס? ווייל מסירה איז היינט נישט קיין עבירה מער, נאר געווען אן עבירה, און איך וועל דיר זאגן דעם אמת, אפילו אין דברי יואל'ס צייט איז אויך נישט געווען קיין עבירה, ווייל איך טענה די אלע עבירות וואס אונז האמיר גע'ירש'נט האמיר אונז שוין גע'ירש'נט נאך יארן לאנג וואס מ'האט זיך אזוי געפירט, און במילא איט העפענד אן די. טיים אויפן זייגער פונעם דברי יואל אויך סאו קיינער זאל מיר נישט פארקויפן אז אין צייט פון דברי יואל איז די זעלבע בולשיט די חילוק איז נאר אזוי געווען אז דעמאלטס האט מען געקענט צוקומען צום רעבן יעדן טאג דריי מאל א טאג די רעבעצן מיט עזריאל גליק מיט אפאר שקצים און שפעטער האט שוין קיינער נישט געקענט צוקומען דאס איז דער גאנצער חילוק אבער די אלע שייגעץ שטיק אלץ האט זיך אנגעהויבן נאך אין צייט פונעם רעבן זכרונו מיט לברכה און ממילא דארף מען זייער שטארק וואטשן היינט אז איינער זאל מיר לייב האבן זיך שוין

פיקטשער חלילה מען זעצט איינעם איין אן דעם קאפל מיזט עס אראפ נעמען, מארגן גייט קומען אז און די בארד מוזט עס אויך אראפ נעמען, איצט זעמער אין צרות, אמעריקע איז שוין נישט וואס אמעריקע איז געווען, ווייל ביז יעצט האט סאטמאר געמאכט די געזעצן אין אמעריקע און די גוים האבן זיך געכאפט אונז וויל מיר אויך מאכן געזעצן. איצט כ'האב נאר געוואלט צולייגן אביסל צו שמואלי ניימאן'ס דרשה, ער זאגט מען האט ארויפגעשטעלט א מענטש ביים ארון קודש, ביי נעילה, כ'האב דיר געוואלט זאגן עפעס, וואסערע א שקצים די רבנים זענען און וויאזוי זיי האבן אביוזד די דין די דין תורות, דאס ווייס איך דאך, כ'האב דאך געהאנדלט מיט זיי, קומען דא איינער יצחק לבנון שטערן א שייגעץ וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון לונדון אז זיין טאטע האט עפעס גע'עסקנט פאר משה טעראריסט פרידמאן א פארן ברודער א גט האט אים דער סיגוטער געגעבן פרנסה צו זיין ביי אונז און ביי די קינדער ביי די בחור'לעך, סאו איך וויל דיך פרעגן א שאלה, דעמאלטס אז מ'האט גע'הרג'עט אזוי מענטשן האלטסטו נישט אז ס'איז געווען. פאלש די גאנצע זאך, ווער ס'האט געהאט די ווארט דער האט געקענט מאניפולירן דעם רב, איך טראסט זיי גארנישט. קען זיין וועגן דעם האט דער אייבערשטער געזאגט, ער האט זיך געשעמט, מען הרג'עט מענטשן, האט ער געזאגט, איך וועל ענק שיקן א גוי וואס וועט ענק אלע אויסהרג'ענען. קען זיין דאס איז געווען די ענסער בעק פאר היטלער. וויבאלד אונז ווייסן מיר נישט די אלע זאכן וואס איז פארגעגאנגען, קען מיר אונז נישט האבן קיין מיינונג, אבער דאס זעען מיר אונז אז דעם אייבערשטנ'ס הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט קל אמונה, ואין עול, דאס איז וואס אונז זעען מיר. וויאזוי און ווער ס'האט עס געטריגערט, דעטס פאר אס טו פיגער אוט. אזוי האט מען טאקע געטון אין דער אלטער היים? מען האט געקענט אנכאפן א מענטש, מען האט אים געקענט הרג'ענען? נו, אויב אזוי איז עס טאקע נישט מער ווערט געווען די גאנצע תורה. אז ס'נאך געקומען מיט אן אוטאריטעט פון א רב, פאר דער רב האט געהייסן, ס'איז גאר נאך א מצוה. יא, אזעלכע, אזעלכע מעשות פארצייל נישט. טו מיר א טובה, פארצייל עס נישט, ווייל דו ברענגסט אראפ די תורה, מען ברענגט אראפ די אידישקייט. און א עוורידזש אינגערמאן הערט דאך דאס אויס,